א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות, קאלט מיך אן הרב און ער זאגט מיר זיי האבן א מורא'דיגן פראבלעם מיט אייך, וואס איז די פראבלעם? זיי האבן געמיינט זיי קענען מאכן א שווייג פון די אלע לימודים און פון די אלע זאכן, דערווייל איז דא נחום ראזענבערג משוגע ווי א בארג און ער לאכט פון ענק אלע, זיי ווייסן איך האב שוין אנגעקאלט. געזאגט, די אפיס איז ווי מען דארף, אז אונז זעמער בשום אופן נישט מסכים, און איך האב זיי אויך געזאגט, אלע געלטער וואס איר געבט גייט פאר יחידים אין טאהש, פרעגן זיי קען יו פראוו איט, זאג איך אים הונדערט פראצענט, דזשאסט גיוו מי די טיים אוו דעי וויט אן אפוינטמענט, יעצט גייט זיין לעבעדיג, זיידע כאגן, ווי אזוי האט ער געזאגט, רבי נחמן פון ברסלב האט געהאט גרויס רדיפות, האט ער געגעבן א זאג, פון פעטערבורג ביסטו דורכגעגאנגען, אבער פון פעטער ברוך וועסטו נישט דורכגיין, ווייל פעטער ברוך גייט דיך רויבען. מיט נחום גייט עטס נישט דורכקומען. האט געזאגט די גאווערמענט אויף יעדן רב וואס עס זאגט אז מען מעג לערנען די זאכן, האמער אונז א היסטערי אדער ער איז אליין א חזיר אדער ער האט ארומגעחזירט מיט אנדערע און ממילא זענען זיי ביי אונז נישט קיין מאסגעבנדיגע מענטשן, זיי קענען באשטיין מען זאל מאכן משכב זכור אפישעלי און איך האב זיי געזאגט און איך קען באשטיין מען זאל מאכן אלעס אפישעלי די גאנצע עריות אויסצורייסן פון די תורה אבער נישט זלמן לייב פיליפ זאל אונז זאגן מוסר און ער זאל עס טוהן מיט זיין צוקונפטעדיגן שוואגער. איף איטס גאנע בי פרי איט שוד בי פרי פאר אלל. סאטמאר האקט מיר א טשייניק זיי ווילן זאגן זיי מעגן נאר אונז טאר מען נישט חעזקעל טייטלבאם אן אלטער קאקער זיין ווירשטל מוז שוין זיין האלב טויט ער גייט כאפן א שוועגערין און אונז טאר מען נישט חוץ פון דעם כ'זאג זיי חעזקעל האט א פראבלעם ער האט א זעכציג פינף און זעכציג יעריגע שוועגערין וואס זאלן טון די אלע רבנים וואס האבן נישט קיין זעכציג פינף און זעכציג יעריגע שוועגערין פארוואס זאל מען זיי דעפרייוון. פארוואס זאל יענער רב נישט טארן און חזקל טייטלבוים זאל יא מעגן? און ביז ווילאנג מ'עט דאס נישט אויססטרעיטענען איז דא א מלחמה. דעטס איט. כ'האב ענק אייביג געזאגט, איך האב קיינמאל נישט געזאגט אז מען טאר נישט מאכן זנות. מאך יא זנות, איי דאנט קעיר, איך בין נישט גאט'ס פארזארגער. נאר אויב מען טאטשט קינדער און קיינער זאגט גארנישט, דאס איז אן עוולה. אויב מען מעג, מעג מען מיט יעדן, און אז מען טאר נישט, טאר מען נישט מיט קיינעם. און דאס זעלבע זאג איך פאר יעדן איינעם, האסט אן איטש? נעם עס מיט סאמבאדי יאר סייז, יאר עידזש, נישט וואס איך האלט אז מען מעג, נאר איך האלט אז דו קענסט נישט אפטיילן כלל ישראל, דו מעגסט, דו טארסט נישט, מענגעלע האט דאס געטון, און דאס זעלבע יעצט די גאנצע צייט. זיי ווילן אז סאטמאר קאקמער זאל מעגן טון וואס זי וויל, נאר אן אנדערע זאל נישט טארן, איטס אידער אר. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, איך האב די גאווערמענט אלעס פארציילט, איך זיץ דא אין ארץ ישראל און איך פארצייל זיי אלעס. דאס גייט מיר נישט אנהאלטן, זאלי וועט אים זאגן צו דער ממזר'יגער טאטע וועט אים זאגן אז מען זאל שנעל אונטערסיינען און נאכדעם וועט מען זאגן די רבנים אין מאנסי האבן אונטערגעסיינט, וואס האמער אונז מיט די רבנים פון מאנסי, וואס די רבנים פון מאנסי זענען האמער אונז שוין געזען, אונז האבן מיט זיי גארנישט. דער גרעסטער נואף צווישן כלל ישראל מיטן גרעסטן פאזישאן, ישראל האגער המצרי, א נואף, און ער איז א רב אין מאנסי, ער איז געווען א רב, היינט איז ער א רעבע, ס'הייסט איטס נאט גאנא העפן, איז קאלן זיי יעצט אפ, הרב קאלט מיך אפ, מען דארף זען זיך אראפצוזעצן, ווייל, זאג איך, נאר איין מינוט, פארוואס זאל איך מיך זען אראפצוזעצן, ווי איך האב מורא פאר סאטמאר, וואס גייען זיי מיר טון? זיי גייען מיך שלאגן, היינט שלאגט מען נישט. וואס גייען זיי טון? זיי מיך ארויסווארפן פון כלל ישראל? איך בין אינדרויסן, איך שטיי אויף די אנדערע זייט און איך לאך פון זיי. וואס גייען זיי מיר טון? זיי וועלן נישט קומען נעמען קיין אפארטמענט ביי מיר אין מיין ריעל עסטעיט? איך ברויך זיי נישט, סאו פארוואס זאל איך מיך בייגן פאר זיי? דאס פארשטיי איך נישט. איך האב דאך א באשעפער וואס ער לערנט אונז אנדערש. איטס נאט גאנא העפן. מיט מיר וועט עס, מיט פעטער ברוכ'ל וועט עס נישט דורכקומען. מיט פעטער ברוך יא און מיט פעטער ברוכ'ל נישט. סאו זיי ווילן וויסן צו ס'איז דא א וועג דעט ווי שוד מעיק אפ. סאו כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, נישט דא קיין וועג, כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס. איך האב נישט קיין שוועגערין וואס איז אלט פֿינף און זעכציק יאר, איך נעם נישט קיין וואסער פילן, איך ברויך נישט האבן קיינעם צוצופאלן צו זיך, איך בין נישט חזקי טייטלבוים, איך בין נישט חזקי שמס, איך זוך נישט קיין מחילות אין די מקווה, איך שיקער נישט ברוך השם, סאו דער'ס ריעלי נאו ריזען פארוואס ווי שוד מעיק אפ. יעצט איך וויל ענק זאגן אינמיטן די נאכט מוצאי שבת, ביי ענק איז עס געווען מסתם מוצאי שבת, ביי אונז איז אויך מוצאי שבת, אבער ביי אונז איז שוין געווען אסאך סאך סאך שעות שפעטער, האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון א רב, אן ערנסטן רב, און דער ערנסטער רב זאגט מיר, איר זאלט וויסן, איר מיינט אז אייך צו רודפ'ן האט אנגעהויבן יצחק לבנון שטערן? זאגט ער ניין, אייך צו רודפ'ן און צו רודפ'ן סאסייעטי האט נאך דער דברי יואל אנגעהויבן, זאג וואס פאר א סאטמארער חסיד רעדסטו אזוי? זאגט ער אויס, היסטערי איז היסטערי, מען קען עס נישט פארלייקענען. דערציילט ער מיר א מעשה אזוי, ס'איז געווען ווען די רבי איז געווארן אויס רב פון קראלע, און ער איז געווארן אין סאקמער, איז געווען א מלחמה, דער עולם האט געוועלט פאר אביש האראוויץ, דאס איז געווען די טאטע פון רב הערשעלע, זיי האבן אים גערופן א ניקנעים אביש שייגעץ, אזוי האט ער געהייסן, אים האט געוועלט די קהילה קראלע, ער איז געווען אן איידעם ביים חקל יצחק, שכוח, פארטיג, יעצט ער האט געהייסן עס איז געשטאנען אויף אים צעטלעך אין אלע גאסן, ער איז געווען א שייגעץ און א כופר, און פיתו איז פת עכום, בתו איז בת עכום, ער איז א כופר באלוקי ממש, ס'איז געשטאנען אזאלעכע צעטלעך נאך אים, האהאההה, דעם וואס מ'האט געשריבן אויף דיר, האהאההה, איז נאך מיט רחמים, דו ווייסט וואס איך האב אויף דעם איד געשריבן? עניוועי, ס'האט זיך אפגעטון א מלחמה אין די שטאט אז דו האסט נישט קיין השגה. ס'איז געווען א מלחמה להשם בעמלק, דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געשטופט איינעם וואס ער האט געהייסן שמואל גראס, דאס איז די גראסישע, די קראלע גראסישע, ס'האט זיך אפגעטון מלחמות, זאגט מיר יענער רב איך בין א משפחה מיט דעם גראס, זאגט ער איך וויל דיר עפעס זאגן, מען האט אזאלכע מיעסע זאכן געשריבן אויף דעם רב אביש שייגעץ, אזוי האט ער געהייסן אביש שייגעץ, הא הא הא שטעל דיר פאר, זאגט ער מען האט אזאלכע מיעסע זאכן אויף אים געשריבן, איינמאל. האט ער גערעדט מיט דעם רב שמואל גראס, און ער האט אים געזאגט, הלוואי זאל איך האבן אזעלכע געראטענע קינדער ווי אביש שייגעץ, איך וואלט מיך געווינטשן. שמואל גראס האט געהאט פיינע קינדער, מהיכא תיתי, און אביש שייגעץ האט געהאט קיין עין הרע די פינף רעבעס, וואס קיין עין הרע זיי מאכן א גוטן דזשאב, א בעסערן דזשאב ווי די גראסישע, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? האט ער מיר געזאגט, און ס'האט נישט אנגעהויבן היינט שקצים, די גייען נאר נאך אין די פיס טריט פונעם הייליגן דברי יואל, ס'איז דאך געווען וואלן אין די שטאט, ער האט געוואלט אריינשטופן דעם פ פ פ, געמאכט אזא חורבן אין די גאנצע שטאט קראלא קראלא, קיינמאל נישט אויפגעשטאנען תחיית המתים, מ'זעט ווי דער אייבערשטער האט געשטופט אז די אבי שייגעץ קינדער זאלן ווייטער ממשיך זיין, איז במילא זאגט ער רעג דיך נישט, דו'סט נישט איבערדרייען די וועלט, אזוי איז אייביג די וועלט געגאנגען. און ער זאגט אים יעצט זאלסטו פארשטיין ביסט דאך א יונגסטער יעצט זאלסטו פארשטיין פון וואס דער אייבערשטער שיקט נישט משיח'ן, ס'איז דא איין משיח ס'נישט דא קיין צוויי, און אז טאמער דער אייבערשטער שיקט אים און ער פאלט אריין צו די סאטמארע הינט הרג'ענען זיי אים אויף טויט עמיר קיינמאל נישט האבן קיין משיח אין לישראל אין וויאזוי זאגט חזקיה און וויאזוי זאגט די גמרא דארטן אין משיח לישראל שכבר הרגו בימי חזקיה דעטס איט. ס'וועט נישט ס'וועט נישט זיין מער, איז דער אייבערשטער א קלוגער, זאגט קינדערלעך שלאגטס ענק אויס, משיח וועל איך ענק שיקן ווען ס'וועט זיין אין דער ארדענונג, ווען ס'וועט זיין שטיל און רואיג און צופרידן. שוין, סא דאס איז וואס ס'שפילט זיך יעצט איבער, היסטערי פלעיס איטסעלף אגען ענד אגען. ס'שטייט אין אסאך ספרים בניהו בן יהוידע און אנדערע, פארוואס געבט דער אייבערשטער ארץ ישראל מיט אזויפיל בלוט, מען שיסט דא מענטשן, מען הרג'ט דא מענטשן, זיצן אין שול, זיי דאווענען קומען אריין אראבער, מען שטעכט זיי, איז געשטאנען ווייל ווען דער אייבערשטער האט זיך געבעטן צו אונז קינדערלעך קומטס צוריק, עזרא הסופר האבן די אידן נישט געוואלט, קודם האבן זיי געהאט פיינע ביוטיפול שיינע גוי'שע ווייבעלעך, און זיי האבן געהאט קינדערלעך מיט זיי, האבן זיי געקלערט העי הו קעירס הו נידס דעם גאנצן משיח, אונז האבן דאך וואס אונז ברויך מיר, און דעם אייבערשטן האט עס מורא'דיג פארדראסן, ס'איז געווען דעמאלטס דער נביא עזרא הסופר, ס'האט אים מורא'דיג פארדראסן, האט זיי געשאלטן. וועגן דעם זענען די ספרדים געשאלטענע מענטשן. עסט קיינמאל נישט זעהן אז א אשכנז זאל אויסקלינען א ספרדישע הויז, אבער דו'סט זעהן ווי א ספרדי קלינט אויס דעם אשכנזישן הויז. פארוואס? ווייל זיי זענען געשאלטענע מענטשן. האט דער אייבישטער געזאגט עטץ מוזן נאך אמאל צוריק קומען און אלע וועט עטץ מוזן גיין על קידוש השם זיך צושלאגן פאר ארץ ישראל און נאר דעמאלטס וועט עטץ באקומען ארץ ישראל. דאס ווערט געברענגט אין בניהו בן יהוידע און אנדערע פלעצער ווערט געברענגט וועגן דעם. דער אייבישטער געט נישט קיין פרי פרעזענט. צו אויף צו געבן א פרי פרעזענט האט ער נישט געדארפט באשאפן די וועלט. ס'האמיר אלע געהאט נהמא דכיסופא פאר פרי, אומזינסטיג ברויט אין הימל. האט ער געבעטן מען זאל קומען אין די צייט פון עזרא הסופר, איז די גוי'אישע ווייבער איז ביי אונז געווען וויכטיגער ווי די גאנצע משיח, די גאנצער אייבישטער מיטן גאנצן עזרא הסופר מיטן גאנצן בית המקדש. איז יעצט באצאלן מיר צוריק א ביטערע פרייז פאר דעם. און ביז ווילאנג דאס וועט זיך נישט סעטלען, זאלט איר וויסן זעמיר אלע אין געפענגעניש. אומזינסט מעגט עטץ אלע שרייען דער אייבישטער וויל נישט קיין מדינה ער וויל נישט ער וויל יא א מדינה עטס ווייסטס נישט ס'האט ענק קיינער נישט אויסגעזאגט דעם אמת דער אייבישטער וויל א מדינה מ'זאל זיך מוסר נפש זיין דערפאר פאר דעם וואס מ'האט זיך דעמאלטס נישט מוסר נפש געווען און דאס וועט דיר געבן אביסל צו פארשטיין וואטס גאוינג אן אין אמת'ן טאר נישט זיין קיין מדינה, אבער אזוי ווי אונז האמיר מעסד אפ אז ווען עזרא הסופר האט עס געבעטן קומטס ארויף אויף ארץ ישראל האט מען אים צוריק געשריבן ניין אונז ווייסן דער אייבערשטער עט אונז נאכאמאל ארויסווארפן וואס דארף מען גיין מען זאל אונז אריינעמען און ארויסווארפן אונז ברויך מען נישט ס'דא א בריוו וואס זיי שרייבן פאר עזרא הסופר איז דא א באקאנטע בריוו אין יוסיפון שטייט דארטן אז זיי שרייבן אים אזוי אונז ווייסן מיר אז דער אייבערשטער גייט נאכאמאל אומברענגען דעם בית המקדש דער צווייטער בית המקדש גייט זיין יעצט ס'וועט נאך זיין א דריטע בית המקדש, און זיי זאגן פאר עזרא סופר אונז האלט מיר די תורה, אונז האמיר בית דינ'ס, אונז האמיר סנהדרין, אונז זעמיר דן דיני נפשות, און אונז האמיר אויף אלע זאכן, למשל אזוי ווי אין בית המקדש אז מ'האט געהארגעט פאר זנות, אונז טוה מיר די אלע זאכן, ס'דאך א אינטערעסאנטע שיינע בריוו וואס דארטן ווערט געברענגט, איז וואס האמיר סתם צוריק צו גיין נאכאמאל ארויסווארפן, נאכאמאל באקומען א שטויס אינעם אונטער. די גוטס איז געענדיגט, לאמיר שוין בלייבן וואו אונז זעמיר, תורה היט מיר דא אפ אויכעט. פון פון יוראפ פון דייטשלאנד האבן זיי אים געשריבן דעם בריוו, זאגט דער אייבערשטער שיין איך האב אבער אן אנדערן פלאן, און דער אייבערשטער האט זיין פלאן אז מען מוז זיך מוסר נפש זיין ווייל ער געט נישט קיין פרעזענטס אומזינסט, און מען דארף זיך מוסר נפש זיין, און דאס איז דאס בלוט וואס ס'ווערט דא פארגאסן די גאנצע צייט, דאס איז די אידן וואס האבן נישט געוואלט ארויפקומען ביי עזרא סופר, אזוי שטייט קלאר אין אסאך ספרים, עזרא סופר האט זיי געשאלטן, איז במילא וויל איך ענק זאגן, וואס דער אייבערשטער טוט ווייסט ער וואס ער טוט. אז דו קענסט נישט אויספיגערן דעם אייבערשטן און ווער נישט צעווילדעוועט. ווען דער אייבערשטער וואלט נישט געוואלט ס'זאל זיין מדינת ישראל וואלט עס נישט געווען. דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט און ער האט א חשבון פון יעדן איד וואס ס'ווערט געהארגעט, דאס זענען געווען מסתם די וואס האבן דעמאלטס נישט געוואלט גיין צו עזרא הסופר, און איי געס איז עס א מעסטער פלען. איינער איז אריינגעקומען אמאל אין א שול האט ער געזען ווי מ'געט כהן פון יענעם עק, לוי פון יענעם, י ישראל פון דעם עק, מ'געט פון אלע זייטן. גייט ער צו צום שמשׂ און זאָגט, איך קען דאָך דיר מאַכן דײַן לעבן גרינגער, זאָלסט יעדע וואָך געבן אויף די שורה, דער ערשטער וועט באַקומען כּהן, דער צווייטער און דער דריטער, און אַזוי דאַון דע לײַן, דאַרפֿסט זיך נישט משוגע מאַכן. זאָגט ער דעם ייִד אַזוי, הער אויס, קודם דאָ כּהנים לוויים ישׂראלים, קען דאָך נישט געבן פֿאַר אַ ישׂראל פֿאַר מע גיט פֿאַר אַ כּהן. אונדז האָבן מיר געזעצן, רולס אָף דע האַוז, ס'ווערט אָנגערופֿן, הייליגער באַשעפֿער האָט אונדז געגעבן רולס. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'דא מענטשן וואס האבן יארצייט, ס'דא מענטשן וואס האבן מאכן בר מצוה, ס'דא וואס מאכן חתונה, דאס פריאריטיס, מ'וועט נישט געבן דאון די ליין, מ'דארף געבן לויט די פריאריטיס, איז דער חפץ חיים מסביר זייער שיין, דו ביסט געקומען אין ניינטין פארטי, איך ווייס ניינטין פיפטי ווען, דער אייבערשטער האט דיך בה געגעבן די נשמה זאלסט קומען אויף די וועלט, דער אייבערשטער פירט שוין זיין וועלט באלד זעקס טויזנט יאר, און ער ווייסט ווער ס'האט פריאריטיס און ווער ס'האט נישט. איז במילא האט ער געשריבן א תורה און די תורה זאגט אונז די פרייאריטיס. קומט יעדער אן מדינת ישראל עוקר זיין עוקר זיין כ'על אזוי לאכן מדינת ישראל העט נישט אונטער גיין און משיח העט קומען מיט די מדינה עטס האטס ענק איינגערעדט אזוי מוז זיין ס'איז מדרשים ס'איז דא מדרשים חלוקים און נאכדעם איז דא אסאך זאכן וואס איז געווען אין פלאן און אונז האמיר עס משנה געווען ווייל אונז האמיר געטון זאכן וואס מ'דארף נישט. סאו מיינט נישט די מדינה העט מוזן אונטערגיין פאר משיח העט קומען, כ'על אזוי לאכן אז משיח העט געבן א קום אהן און יעדער אין די מדינה העט בלייבן, און דאס וואס ער איז יעצט אן אפיקורס און ער האלט נישט קיין שבת, דאס איז ווייל ער האט נישט געהאט קיין חינוך, פון אים בעט מען נישט די אלע זאכן, פון דיר בעט מען עס, דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט, און יעצט געפארן אויף אומאן וואמאן, קאלט מיך איינער אן. ס'איז געווען א מורא'דיגער אויפשטאנד, די גוים האבן זיך צע צעווילדעוועט ווי משוגע, און מ'האט באפאלן אידן. אבער יעצט ווייס איך, איך האב דאך די ריעל טרוט, ווייל מיך קאלט מען אפ און מ'זאגט מיר דעם אמת, ווייל איך האלט דאך נישט פון דעם גאנצן וומאן. איך האלט נישט אז ר' נחמן האט א כח אונטערצוברענגען דעם אייבערשטנ'ס תורה, און דאס ביסל חיזוק וואס ער האט געגעבן פאר מענטשן, דאס איז זייער גוט, אבער דאס מיינט נישט אז עס מוז אזוי זיין. איז בקיצור, האבן זיי מיך אפגעקאלט, זיי האבן מיר פארציילט וואס איז געווען אין אומאן וומאן, ס'איז געווען א נקבה, דער פֿױגל האָט נישט געװאָלט אַרױסגײן פֿון דער תּיבֿה, האָט נפֿאל, זי האָט מורא געהאַט, אַז נוח װיל װאױנען מיט איר בת־זוג. כאַפּסט? עװריבאַדי איז ביזי מיט סעקס, סעקס, סעקס. סעקס און עקס-לעקס. און קעקס. געדענקסט, אין דער ישיבֿה אין חדר האָט דער רבי געזאָגט, דו'סט באַקומען קעקס. קעקס מיט סעקס. קיצער, דער פֿײגל האָט מורא געהאַט, אַז נוח װיל װאױנען מיט דעם בת־זוג פֿונעם פֿײגל. פֿאַרשטײסט? עניװעי, איז למעשה. האט ער נישט געוואלט גיין, איז למעשה איז אזוי, אין אומאן וומאן איז געווען א אינגערמאן וואס ער האט בועל געווען א א שיקסע, כ'ווייס נישט צו צו צו צו א אוקריינישע צו א רוסישע צו א שייגעץ במחילה כ'ווייס נישט, און זי האט געטענה'ט זי וויל פופציג דאלער צו הונדערט דאלער, און יענער האט געזאגט דא געט מען נאר צען גריווענע, האט מען איבערגעדרייט גאנץ אומאן, איך זאג ענק איין טאג עט קומען א גוי און עט נעמען א מעסער, געהערט א מעסער א מאשעטי, און עט אריינשטעכן אפאר ברסלב אינגעלייט. איף יו קענט מעס אפ דיעז גירלס ענד פעי עם נאטינג עט ליעסט פעי נארמאל, איך געדענק איך האב אמאל געזען דער וואס האט געבויעט די ציון ער האט געבויעט אלע ציונים וואס אלע אונזערע תפילות גייען ארויף נאר דורך דעם ווען נישט וואלט דער אייבערשטער אונז נישט געקענט אויסהערן ס'איז דא א דירעקט ליין פון יעדן קבר און דאס האט געבויעט א ספרדישער פרענק און איך האב אליין געזען אין פושקינא זעקס און פֿערציק און איז אויפגעשטאנען אינדערפרי שרייט זי אויף אים אויפן וועג אראפ מיט די סטעפס, ביסט געשלאפן מיט מיר א גאנצע נאכט, האסט מיך אויסגענוצט, און געסט מיר נאר צען, כ'דענק נישט זי האט געזאגט צען גריווענע צו צען דאלער, האט ער געזען אז זי שרייט ווי א הונט, האט ער איר געשיקט א פופציגער, האט ער געגעבן אויפן פלאץ, יעדער האט עס געזען, כ'מיין יעדער ווער ס'איז דארט געווען, כ'מיין די ליסט יו וואנט טו דא איז דו ווילסט מאכן זנות, דו ווילסט זינדיגן, באט דאונט דיפרייוו דיס גירל, דיס גירל איז נאט דואינג איט ביקאוז שי לאווס יו, אר שי נידס סאמבאדי עז סעקשועל פארטנער, זי האט גענוג דא. זי ברויך עס נעבעך האבן פאר אביסל מילך פאר איר קינד, אזוי ווי כ'האב ענק שוין פארציילט, ס'איז געווען ראש השנה אפאר יאר צוריק, איינער האט געדינגען א אביסל ארויס פונעם געגנט ווייל ס'שוין נישט געווען צו באקומען אין די געגנט, און זיי האבן זיך אויסגענומען זי טאר נישט קומען גאנץ ראש השנה, און דעם ערשטן טאג ראש השנה אין די פרי קומט זי אן אויסגעטון מיטן העמד, און מיט אה מיט די דדים אלעס האט געהאנגען און זי גיט פארן קינד צו עסן, שרייט יענער כ'האב דיר דאך געזאגט אז דו זאלסט נישט קומען ביז מוצאי ראש השנה, זאגט זי, יא אבער מיין קינד האט נישט קיין מילך, ס'גייט נישט קיין מילך, איך דארף האבן געלט פאר סימילעק, פאר מילך, פאר אייסאמיל, זאגט מיר דער אינגערמאן וואס מיינסטו האב איך געטון, כ'האב מורא פון א חילול השם, איך בין אריין אין איין צימער און ס'געווען ראש השנה אינדערפרי, און יעדער האט געשריגן המילך! מ'האט געקלאטשט. איז ער אריין אין צימער האט אויסגעזוכט א הונדערטער און האט איר געגעבן און האט איר געבעטן זי זאל מער נישט קומען איז זי טאקע נישט געקומען מער פרעגט ער מיך צו ס'איז געווען א חילול יום טוב זאג איך ניין דאס האסטו געטון מיט דעת ווייל אויב נישט וואלסטו געזעסן אין תפיסה ס'וואלט געווען אנדערע צרות אבער דאס אז דו ביסט געפארן אויף אומאן דאס האסטו געטון שלא בדעת דאס איז אזוי ווי איינער האט געטון אן עבירה און פון דעם איז נתגלגל געווארן וירדו אבותינו למצרים. אבער דאס אז האסט עס גענומען אום ראש השנה האסט איר געגעבן געלט? זיכער האסטו גוט געטון! וואס שייסט וואס דארט גייט פאר? דו טאטשסט די נקבות, די נקבות איז נאט אינטערעסטעד אין סעקס, זי קען שלאפן בייטאג און ביינאכט מיט מענטשן, ס'פעלט נישט קיין זכרים אין אוקריינע, ס'איז נישט אז ס'איז געווען עפעס א דבר, א מארד אויף די זכרים, זי מיינט נישט דיר. דו דו עקלסט זי און זי עקלט דיך, זי מיינט פשוט זי ברויך נעבעך די פאר דאלער, און פאר א קינד וועט א מאמע טוהן אלעס, זי וועט זיך אפילו אויסטוהן און מאכן סעקס מיט א פרעמד, שי דאזענט קעיר, אז זי וועט ווערן פרעגנענט וועט זי דיר נאך נאכלויפן זי ווייסט ביי וועם זי האט פארדינגען אין די דירה, וועגן דעם זאג איך ענק נאכאמאל, פארטס נישט אויף אומאן, ס'איז א מקום סכנה, חוץ אין דעם קוק נאר מ'האט שוין אראפגעשאסן צוויי. פון די אוקריינישע פליגערס, איינס האט דער רוס אראפגעשאסן א האלב יאר צוריק, און איינס האט יעצט איראן אראפגעשאסן, עטס מיינטס אז ס'איז סתם אזוי מ'האט אראפגעשאסן א פליגער? אה דאונט בעליוו איט, דארט האבן מסתם געזעסן הויעכע קעפ און איראן האט נישט געוואלט אז זיי זאלן ארויספארן, האבן זיי זיי געשאסן, און רוסלאנד אראפצושיסן הונדערט מענטשן ווייל איך וויל איינעם אפשטעלן, א נארמאלע זאך, און ס'איז געווען מיט די סובמארינס. געגאנגען זיך צוויי הונדערט און פופציק פון די גרעסטע טאפ מענטשן פון די סובמארינס, פוטין האט זיי אריינגעשטעלט אין איין סובמארין און האט זיי געלאזט דערטרונקען ווערן, יעדער האט געוואלט העלפן די גאנצע וועלט האט ער געזאגט איך ברויך נישט קיין הילף קיינער זאל נישט קומען ס'דא דארט מיליטערישע סודות, לאזטס אפ מיט די שטותים, הערטס אויף צו פארן אויף די פלעצער, זייטס נישט משוגע. איך זאג די אלע ברסלב'ער חסידים, איך בין דאך דא מיט ברסלב'ער, דא ווי איך וואין אין בית וגן איז דא א גאנצע ברסלב'ער מנין און זיי גלייבן אז ר' נחמן האט באשאפן די וועלט און דער אייבישטער איז נישט מופיע אין זיין שכר ועונש דאס איז נאר סתם דשאסט פאר די פאן אוו איט, מען קען טוהן וואס מען וויל, אזוי גלייבן זיי דאך, איך זאג זיי אייביג מוסר, עניוועי איז בין איך דא מיט די משוגעים, מיט די חברה משוגעים זאגן זיי מיר.

ווייל ווייל דו גלייבסט דאך אין עבודת כוכבים אין אין עבודת כוכבים און מזלות און שטותים גלייבט עטס. ר' נחמן האט געזאגט? ווער איז געווען ר' נחמן? ער זאל זאגן. און די תנאים ווען ס'האבן זיך געענדיגט האט מען מער נישט געקענט צולייגן צו די גמרא, די אמוראים האבן זיך געענדיגט האט מען מער נישט געקענט צולייגן צו די ברייתות. ווער איז ער ער זאל זאגן? און אז ער האט געזאגט, הלוואי ווען ער זאגט עס נישט. ער איז אזוי באלעבאס אויפן אייבערשטן, אזוי ווי ער איז נישט באלעבאס, ער רעדט זיך איין ער איז באלעבאס און דער אייבערשטער פאלגט אים. ווער איז רבי נחמן? מאכן מיר א קרוץ מחומר, א איד וואס האט געדארפט דינען דעם אייבערשטן, און ער האט מסתם געדינט אויכעט, די חסידים האבן נאכדעם געשריבן זאכן וואס מען האט נישט געדארפט, און דעטס נאט היז פאולט. כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא א ספר וואס הייסט שולחן ערוך אבן עזר, דאס איז א ספר פון אלע הלכות, איז דארטן דא אין איין אין איין פלאץ איז דא ווי ס'רעדט זיך וועגן א מענטש, אז טאמער א מענטש שטארבט און האט נישט קיין קינדער, דארף די ברודער מייבם זיין די פרוי להקים זרע לאחיו. וויאזוי איז אז יענער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות? איז אין שולחן ערוך ווערט געברענגט ס'ווענדט זיך ווען מען האט חתונה געהאט, האט ער חתונה געהאט און געווען א שומר תורה ומצוות, מוז מען אפילו יעצט איז ער נישט קיין שומר תורה ומצוות אויך להקים שם לאחיו. האט ער נישט דעם ביי די חתונה איז ער נישט געווען ערליך דארף מען נישט להקים שם לאחיו. ברענגט דארטן די פוסקים אין שלחן ערוך אין אבן עזר אז דאס אלעס האבן געשריבן די תלמידים פון מהר"י אבן טובין ווי ידוע, אזוי זאגט ער, איך זאג נישט קיין אייגענע לשון, איך קוק עס נישט יעצט נאך, אבער אזוי שטייט אין לשון, אז די מהר"י אבן טובין האט געהאט תלמידים שכתבו דברים בשמו שלא עלו על לבו לכותבם, איר הערט? איר ווייסט ווער די מהר"י אבן טובין איז געווען? געווען א ראשון, און דער ש"ך ברענגט צו דער ש"ך אדער די סמ"ע דארטן. אז זיינע תלמידים האבן געשריבן אסאך ליגנט אין זיין נאמען וואס ס'וואלט אים נישט בייגעפאלן אפילו צו זאגן. האהאהא האו דו יו לייק דעט רבותי? דו פארשטייסט? איך וואלט שוין שטארק מפקפק געווען אויפן גאנצן דברי יואל מיטן ויואל משה מיט די גאנצע שיטה ווער ס'האט דאס געשריבן, איך ווייס שוין היינט גארנישט, איך זעה וויאזוי זיי פירן זיך אויף, יעדער נואף איז געווארן א מלמד און א מגיד שיעור און א. ערנסטער מענטש אין סאטמאר, אדער האט מראיין געווען אונזערע מיידלעך, און נאכדעם זענען זיי געווען די שיינע אידן, און זיי זאגן נאך די רעבע האט געזאגט, וועלכע רעבע? די רעבע האט נישט געזאגט, כתבו תלמידיו בשמו שלא עלו על ליבו לכותבם, דאס איז די לשון, כ'דענק עס אויסווענדיג אז דאס איז די לשון, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זיי אויב זאגן ר' נחמן האט געזאגט, ר' נחמן האט נישט געדארפט זאגן, און אז ער האט געזאגט האט ער געמאכט א. דעד מיסטעיק פארוואס ער האט עס געזאגט, ווייל אלע לייצים טוען זיך היינט אנליינען אויף אים, ס'איז דא יעצט א קליפ ווי רבי הערשעלע ספינקער'ס א אייניקל זאגט, רעדט אויף רבי נחמן'ס גרויסקייט, רבי נחמן וועט ממתיק זיין, דאס הייסט דער אייבישטער האט נישט געקענט ממתיק זיין, ס'האט געדארפט אנקומען רבי נחמן זאל ממתיק זיין? כ'ווייס נישט, איך האב געליינט, איך האב געלערנט, שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא ברוך שמו, ווען דער אייבישטער אליין קומט היינט אראפ, נישט רבי נחמן, ווען דער אייבישטער קומט היינט אראפ און ער זאגט, איין ווארט אין די תורה איז נישט אזוי ווי איך האב געוואלט, זאגט מען אים, מען הערט דיך נישט אויס, ביסט נישט באלעבאס מער אויף די תורה, זייט ס'איז געווען קבלת התורה, זענען מיר אונז שותפים, דו קענסט נישט רירן גארנישט אין די תורה, און אונז קען מען נישט רירן גארנישט אין די תורה, קענסט נישט רירן גארנישט, דער אייבערשטער אליין קען נישט רירן גארנישט. ער קומט זאגן רבי נחמן האט געזאגט, רבי נחמן, דו ביסט דארט געווען ווען ער האט עס געזאגט? כתבו תלמידיו בשמו מה שלא עלה על לבו לכותבו, סאו דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין. יעצט האבן מיר א תורה שלימה מסיני, אונז גיימיר נישט לאזן קיינעם טרעטן דערויף, די אלע וואס האבן זיך גע'חנפ'עט צו די רעגירונג, איצעלע פּימפּ האט ארויסגעשטעלט א צעטל נאמען פון די התאחדות ודרשו את בעיר הזאת מען זאל די שלום העיר, ס'איז נישט געזאגט געווארן אויף אמעריקע, אמעריקע איז א פרי קאנטרי דו מעגסט גיין, ווי האט חיים מענדל געווען א בדחן ביי חתונות האט ער אמאל געפרעגט זיין ברודער האט אים געפרעגט וואס איז די גליק אין אמעריקע זאגט ער דו קענסט גיין אין ווייסן. הויז און שרייען דאון מיטן פרעזידענט ווער ס'איז דאמאלטס געווען און מען טאר גארנישט טוהן ס'איז פרידאם אוו ספיעטש דעטס וואט איטס ווערט זאגט אים זיין ברודער ביי אונז איז אויך די זעלבע קענסט גיין ביי אונז אין קרעמל און שרייען דאון מיטן אמעריקאנער פרעזידענט מען טאר אויך גארנישט טוהן אבער דאון מיטן רוסישן פרעזידענט קענסטו נישט זאגן פארשטייסט דאס איז דא די זאך דאס איז א פרידאם אוו ספיעטש. און די התאחדות, א גאנצע מעשה, מען טאר נישט, מען טאר נישט, מען מעג און מען מוז, און אונז גייען מיר יעצט האבן אזא בלוטיגע מלחמה, דאס דאס טוען דאך די שקצים וועגן דעם ווייל זיי ווייסן, זיי גרייטן זיך אז אונז גייען מיר צו א גרויסע מלחמה, און אזוי ווי אין ענגלאנד האט מען געווינען ברוך השם, איך געב קרעדיט פאר די תלמוד תורה'ס אין ענגלאנד, די גאווערמענט בעט זיך שוין איין ביי זיי, וואס מעג מען יא, עפעס מוזט איר דאך אונז אויך נאכגעבן, האבן זיי מיך אפגעקאלט, וואס געבט מען זיי נאך? זאג איך פאר א גוי טאר מען גארנישט נאכגעבן בפרט נאך אז דו האסט אים שוין יעצט ווי א הונט דאון אן די פלאר, גארנישט געב אים נישט נאך, זיי קענען זיך נישט אריינמישן צו אונזער חינוך, ווען נישט וואס האב איך פון גאנצן פרידאם, כ'האב פון פרידאם אז איך מוז אנערקענען אייבי בעיבי שטיינס איז זכרות מיט נקבות, דאס איז די פרידאם? נאו וועי, און אפילו אויף דעם גיימער זיך נאך אויכעט קריגן, אונז גיימער איבערקערן די וועלט, ס'נישטא אזא זאך וואס זיי זאגן אז אונז מוזמער זיי פאלגן, ווייל זיי זענען מנוולים? ווילסט א מחילה? גיי אין א גיי בעד, גיי אין א גיי באר, שטופ וויפל וואס ס'גייט אין דיר אריין, ווייל דו קענסט עס נישט אנלייגן אויף אונז. אונז וויל מיר נישט זיין משועבד צו דעם שמוץ. ביים אייבישטן איז דא א בחינה פון סוף מעשה במחשבה תחילה. עס זעהט זיך אויס אז דאס גאנצע פרעפערעישן וואס דער אייבישטער האט געמאכט אז איך זאל אריינגיין אין א מלחמה איז נישט געווען פשוט וועגן דעם משכב זכר, דער משכב זכר איז נאר געווען צו זעהן צו איך בין מיטן אייבישטן און מיט זיין תורה. אבער דער אייבערשטער וויל אסאך מער פון דעם, אונז גיימיר נישט צולאזן אז מען זאל מטמא זיין אונזערע קינדער, אונז גיימיר זען אז מען וועט נישט לערנען די אלע זאכן, און אז די דעמאקראטן וועלן נישט וועלן אז מען זאל אנפייפן גיימיר אין מלחמה, איינער וועט נישט וועלן מאכן א פיצא פיי מיט די רעינבאו קאלערס, וועט מען אים איינזעצן וועט ער גיין זיצן. אידן האבן זיך מוסר נפש געווען אסאך מער ווי דאס פארן אייבערשטן, און סאטמאר וועט אונז וועלן שטיל מאכן ווייל זיי כאפן די גרויסע געלטער, איך האב שוין מודיע געווען פאר די גאווערמענט, אונז זעמיר נישט נהנה פון דעם געלט, ס'גייט צו אפאר יחידים אין די טאש, און אונז גיימער נישט ליידן און פארקויפן אונזערע קינדער ווייל די יחידים דארפן האבן אפאר טאלער. איך האב זיי מודיע געווען, עמטליך, זיי ווייסן שוין. ס'איז שוין צוריקגעקומען צו מיר אז זיי זענען אפ טו פאר פונקטליך וואס אונז האלט מיר. ווען איינער וויל נישט גיין מיט די שיטה וואס זיי זענען, נישט מאכן א פיי פאר די חברה מיט די גיי, ווייסט וואס מ'טוט? מ'זעצט אים איין. העי, וואט איז דיס? איז דיס קאלד פרידאם? דאס איז אמעריקע. אמעריקע איז חד סטרי זענען לאפסיידעט אויף איין זייט, ווען זיי ווילן עפעס דורכפירן און זיי קריגן גרויס געלט וועלן זיי עס דורכפירן, פראבלעם איז נאר אזוי ווי יענער האט אמאל געזאגט רבי ר' מיילעך האט זיך געזאגט אז ער ווייסט נישט ער ווינדערט זיך די תנאים האבן געזאגט אז ס'וועט קומען אזאלכע שווערע צרות בחבלי משיח און ער ווינדערט זיך אז זיי האבן נישט געזען אז ס'איז דא מיילעך אויף די וועלט רבי ר' מיילעך זיי האבן יא געזען מ'האט נאר אזויפיל צאמגעזינדיגט אז דיין גאנצן דא זיין האט קיין סאך נישט געהאלפן. צאמגעזינדיגט מיט עריות, מ'האט צאמגעזינדיגט ווער ס'האט געזאגט דעם דבר השם האט מען אים געהארגעט און געשלאגן, וואס דו ווייסט נישט פון דעם, דאס ווייסט נאר דער אייבערשטער, און אז איך האב געשריגן אז מען טאר נישט אנרירן קיין קינדער ווייל דאס איז דער קיום פון כלל ישראל, האט מען מיך געלייגט אין חרם, האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, רבי ר' מיילעך דאס האסטו אויך נישט געוואוסט, ווייל דאס איז געווען א בחירה און דער אייבערשטער האט עס דיר נישט געקענט מודיע זיין ווען ער איז דיר דאס מודיע, וואלט דען נישט געווען קיין בחירה מער. סא זארג דיך נישט, מען האט דיר אלעס מודיע געווען וואס מען האט געוואלט דו זאלסט וויסן, און וואס נישט, דאס איז נאך געבליבן ביים אייבערשטן אין זיינע אוצרות, און וואונדער זיך נישט, ער האט זיך געמיינט אז דאס איז גאנץ חבלי משיח. ס'דא א מעשה פון הייליגן רבי ר' מיילעך, ס'איז א איד, דער רבי מיילעך האט אים צוגעזאגט ער וועט האבן קינדער, און ס'איז נישט געגאנגען, ס'האט געהאלטן פארן טויט רבי מיילעך, איז יענער צוגעגאנגען און געוויינט, זאגט אים רבי מיילעך, זיי נישט באזארגט, כ'וועל ארויפקומען אויף יענע וועלט וועל איך דיך זייער שטארק אין זינען האבן. שפעטער קומט ער אים אין חלום און זאגט אים הער מיך אויס, דא זעט מען אלעס אנדערש, כ'קען דיר גארנישט טון. אה, ברוך השם, אבי ס'איז דא די מעשה, די מעשה איז אונז מגלה אז דאס וואס רבי ר' מיילעך האט געמיינט אז מיילעכל האט די גאנצע חבלי משיח מבטל געווען, הע, רבי ר' מיילעך, ס'איז נאכנישט אינגאנצן אזוי. ס'איז נאך אלץ דא א באשעפער וואס ער זאגט נישט אויס אלעס. אפילו פאר די גרעסטע צדיקים. ביי אברהם אבינו שטייט המכסה אני מאברהם, שטייט נישט המכסה אני מרבי ר' מיילעך, ער האט יא באהאלטן. חוץ פון דעם, אונזערע עוונות האבן גורם געווען אסאך זאכן. ווען זיי האלטן ווען מיט מיט מיר און זיי לאזן נישט מ'זאל טאטשן קינדער, וואלט קען זיין משיח וואלט געקומען, אבער אזוי קען דער אייבערשטער נישט שיקן משיח'ן ווייל אז ער גיי אין סאטמארע חדר העט מען עם אריינשטופן אין די מחילה, און אז ער גיי אין וויזשניצע חדר העט מען עם די זעלבע טוהן. מיין קאזין שרייט אז דריי מלמדים האבן אראפגענומען דריי עקסטערע פון זיינע קינדער אין אנדערע יארן, אונטן דארטן אין מאנסי, וואס ס'איז דא דארט א בוילער, און זיי האבן געמאכט משכב זכור מיט די אומשולדיגע קינדער, און נעבעך דעי אלע דריי האבן זיך נעבעך אלע גע'גט און נאכאמאל חתונה געהאט און זענען נעבעך קראנק אין קאפ ביז צום היינטיגן טאג. סאו רבי ר' מיילעך האט אלעס געוואוסט? העהע, איך זאל נאך וויסן וואס רבי ר' מיילעך האט נישט געוואוסט? ס'איז האלט זאכן וואס איז תלוי אין א בחירה. אויב דער אייבערשטער העט אונז שמייסן אויף די מעשה ווייגער, דאס איז שוין נישט תלוי אין א בחירה, ווייל דאס איז שוין געווען, און דאס פרובירט מען ממתיק צו זיין, ראדער דען דעט.

רבי ר' מיילעך האט מבטל געווען די אלע זאכן, וואלט נאך נישט געווען ווער ס'זאל בעטן פאר אונז. יעצט איך בעט יעדן איינעם. איך, מיר האט א פרוי געקאלט אפאר יאר צוריק אז איר מאן איז געפארן אויף אומאן ראש השנה, און זי האט געהערט פון מיר אז דאס איז אלץ בולשיט, זיי פארן זינדיגן, האט זי מיר דערציילט אז זי האט געעפנט איר מאנ'ס אמעריקען עקספרעס, און ס'איז געשטאנען אז ער איז אין אומאן קיינמאל נישט געווען, ער איז געפארן אוועק פאר ראש השנה. און ער איז געווען אין דיזעלדארף, דאס איז א געי, ס'איז באקאנט ס'איז א געי סיטי, און שוין, און ער האט זיך ענדזשויט א גאנץ ראש השנה, ער מיט א חבר, זיי האט באקוקט די אלע, ס'קומט דאך צוריק די בילס, אום ראש השנה איז געווען די בילס געסיינט, לאנטשן האט ער באקומען דארטן, ווייסט דאך מ'האט באצאלט. האט זי אנגעהויבן צו וויינען און זי האט דאך אזוי גערעכט ס'איז א רשעות א קיינער הערט דאך נישט אויס, זאג איך דער פרוי, ניינציג פראצענט כלל ישראל הערט מיך אויס, ס'איז דא אפאר משוגעים און פארטיג. און ס'איז דא וואס זיי קענען באשטיין, זיי לאזן די מאן גיין זינדיגן, זענען שוין מיד און טייערט, ער קומט יעדעס מאל ער לייגט זיך ארויף אויף איר, און שטופט אין איר אריין, און זי מוז טראגן קינדער, און זאגן זיי ווילסט גיין אויף אומאן זינדיגן, גיי געזונטערהייט, הו רילי קעירס, הו רילי קעירס זאגט זי, סאו וויל איך ענק זאגן, וויל עטס זאלטס פארשטיין קלאר, זיך נישט ארום שפילן, לאטס נישט די מענער פארן אויף אומאן, איך האב געזאגט נאר אז די פרויען מעגן מיטפארן, האבן זיי געזאגט מען לאזט נישט ס'איז דא א תקנה, אז ס'איז דא א תקנה טאר מען נישט פארן אינגאנצן, אז מען לאט נישט פארן פרויען איז א סימן ס'איז געמאכט פאר זנות. פאר סעקס? פארוואס לאזטו נישט פארן די פרוי? איז דאס איז וואס דא גייט פאר און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין און פאלגטס ווען איך זאג ענק, ווייל דו רעדסט דא נישט מיט קיין באטלער און דו רעדסט דא נישט מיט קיין גלויביגע מענטשן אויף שטיסען, ס'רוב חסידישע מענטשן, האסט נישט מורא, רבי נחמן וועט דיך דערווערגן? אבער זאל איך דיר זאגן דעם אמת, איך ווייס נישט ווער ס'איז שטערקער צו איך צו ער. כ'מיין אז ווען ער זאל יעצט זיין דא אויף די וועלט, און לויט ווי אלט ער איז געווען, קען איך אים שנעלער דערווערגן ווי ער קען מיך דערווערגן. ווייל לויט וואס די חברה זינדיגן אפ אין זיין נאמען איז ממש א גרויל. דעטס אלל. דערווערגן, כ'האב נישט קיין מורא ער וועט מיך דערווערגן. אויב ר' נחמן איז טאקע אזוי הייליג ווי שמייליג עטס מאכטס אים, וויל איך וויסן פארוואס איז נישט דא קיין פרויען מקווה דארט. איך האב געבויט א פרויען מקווה פאר הרב מעכל דארפמאן. ער האט געהאט צוויי סטרא אחרא'ניקעס זיינע גבאים, איינער הייסט נתן אפיקורס, נתן מיימון, און דער אנדערער הייסט נחום סאלארטש, איך הער אז ער קעיטערט אין מירון און ער קעיטערט אין אומאן, איך וואלט פון אים נישט געגעסן, ער איז אזא לאו לייף, א דזשיפסי, א ציגאנער, איך וואלט נישט געגעסן פון אים גארנישט. האט מיר ר' מעכל דארפמאן צוגעזאגט אז איינס גייט בלייבן א פרויען מקווה, ווי שפעטער עס איז אזוי שיין אויסגעקומען, האט ער געזאגט דאס וועט זיין פאר שיינע אידן, מ'צאלט הונדערט דאלער א טבילה. א ראש השנה, איך וויל ענק פרעגן, איז רבי נחמן איז הייליג? יא. דער אייבישטער איז הייליג? יא. א פרוי דארף האבן א פרויען מקווה? יא. נו ווי איז ענקער פרויען מקווה? איך געדענק ווי היינט ס'איז צו מיר געקומען איינער חיים, חיים האט א ווייב דארטן, איך ווייס נישט צו זיי וואוינען נאך דארט צו נישט, איז צוגעקומען, די חסידים האבן אזוי לאנג געדאווענט ראש השנה, און אז ער דארף יעצט ארויספארן אויף קיעוו, קומט עס אויס אז ס'וועט זיין זייער שפעט, און זי האט זיך געוואלט וויסן צו זי קען נוצן מיין מקווה, זי זאל זיך טובל'ן, ס'איז געווען מוצאי ראש השנה, זאג איך אים הער אויס, מיין מקווה קענסטו נוצן, כ'האב אבער א פראבלעם מיט די מקווה, אז האבן זיך געטובל'ט פיר פינף טויזנט מענטשן, דעמאלטס איז נאך געווען פיר פינף טויזנט מענטשן, איז האב איך שטארק מורא אז ס'וועט דאך זיין אביסל שמוציג, כ'מיין אלס חציצות האב איך נישט קיין פראבלעם, כ'וועל נעמען א סקימער, כ'וועל אראפנעמען וואס איך קען, אבער כ'האב מורא אז דו וועסט אהיים קומען שטינקען, און נאך די טבילה טאר מען דאך נישט נעמען א באד נאכדעם. האט זי געזאגט ס'הארט מיך נישט ווייל איך וויל נישט ווארטן נאך א טאג און כ'על אויכעט מוזן ארויספארן א גאנצן טאג מארגן און צוריק קומען זאג איך הער אויס איך וויל צומאכן אויף א האלבע שעה כ'על דיך אריינלאזן אין די מקווה און דו זאלסט דיך טובל'ען דארטן דו זאלסט קוקן קודם צו ס'איז דיר גענוג זויבער און נאכדעם וועל איך צושפארן אויף א האלבע שעה זיך קענען טובל'ען. איז ארויסגעקומען אזוי געוויינט, זאגט זי הרב ראזענבערג, איך גיי אין די מקווה אסאך גערנער ווי צו ווארטן נאך א טאג, זאג איך, איך פארשטיי דיך, און איך האב צוגעשפארט די מקווה פאר א האלבע שעה, כ'האב יעדעם געזאגט אז מ'טוישט די וואסער, און קיינער נישט געווען ווען מ'זאגט ווילד, די פרוי האט זיך געטובל'ט און איז אהיים געגאנגען צו איר מאן, ווי איז היינט די מקווה? ס'איז נישט דא! הרב דארפמאן דער שייגעץ, ער, לאו לייף מיט סאלארטש מיט מיימאן. די שקצים האבן אים אנגעדרייט, ער האט געהאט אן אלטע קראנקע משוגענע פרוי אויכעט, און איך בין געגאנגען צו רב ראטוואן, ר' דארפמאן, ראטוואן, איך בין געגאנגען אים זאגן, הער אויס, האסט דאך מיך אויסגעשפילט, כ'האב דאך געארבעט באלד א יאר אן א געלט, כדי ס'זאל זיין א פרוי מקווה, האט ער אנגעהויבן צו שרייען אויף מיר, מיין ווייב איז קראנק, און אהער און אהין, זאג איך, זאל זי גיין אין דר'ערד, ווער קערט דען אז זי קראנק? דו האסט צוגעזאגט און האסט נישט איינגעהאלטן. און דאס איז גאנץ אומאן און גאנץ ברסלב און אלע ר' נחמנ'ס חסידים, אבער נישט פון היינט, זענען אייביג געווען משוגעים. וועגן דעם האט זיך קיינער נישט געוואלט האבן צו טון מיט זיי. דער עולם מיינט מ'האט נישט געוואלט האבן צו טון מיט זיי וועגן דעם, וועגן יענעם. מ'האט נישט געוואלט האבן צו טון ווייל זיי זענען געווען סיקאוס. אלע. געקומען א נייער מענטש אויף דער וועלט איז געווען א גוטער סייקאלעדזשיסט. ר' נחמן איז געווען איינער אין דער וועלט. איך ווייס ס'איז דא דער לייזער שלמה שיק האט א שניר, מוישי'ס ווייב. זי איז געגאנגען אין קאלעדזש האט זיך געלערנט סייקייעטרי, און זי זאגט מיר אז זי פלעגט רעדן מיט איר שווער, מיט רב שיק, משה שיק'ס טאטע, און וואס זי האט געלערנט נייע ענינים אין סייקאלעדזשי, האט ער גראד געוואוסט אלעס. פרעגט זי אים וויאזוי ווייסטו, ביסט דאך נישט געגאנגען אין סקול? זאגט ער אלעס ליגט אין הרב נחמנ'ס ספרים, הרב נחמן איז געווען א גוטער סייקאלעדזשיסט. הי דזשאסט ניו האו טו דו איט. יעצט, איך זאג נישט אז ר' נחמן איז נישט געווען קיין ערליכער איד, דאונט מיסאנדערסטענד די קאנצעפט, באלד וועט איינער זאגן, איך האב געזאגט ער איז נישט געווען קיין ערליכער איד, ער איז געווען אן ערליכער סייקאלעדזשיסט ענד הי ניו האו טו גרעב די פיפל. ס'איז געווען צעלאזענע שעף. ס'איז געווען א גרויסער גלות, א חושך כפול ומכופל, און שוין, און דעטס איט. שוין, געקומען א סייקאלעדזשיסט האט יעדן געזאגט, דאס וואס דער אייבערשטער זאגט עונש מאך דיר נישט צו טון, דו האסט זיך שוין פארגליכן מיט אים, אדער ער האט זיך שוין פארגליכן מיט דיר, און הייב אן ווייטער צו דינען דעם אייבערשטן, פאר ווייטער. יעצט איצעלע פימפ, דו האסט אונז גוט אויסגעלערנט, אונז האמיר די זעלבע טעקניק ווי דו, אונז האמיר די, אונז האמיר נישט קיין צייטונג, אבער אונז האמיר דעם וואטסעפפ, אונז האמיר אלע תקשורת, שטעלן זיי יעצט ארויס א בריוו אז אונז דארפן האבן דרך ארץ פאר די גאווערמענט ווייל זיי קריגן גרויס געלט, משה דוד מיט די אלע חברה קריגן געלט, אונז גיימיר זיך קריגן מיט די גאווערמענט, זעמיר נישט מחויב האבן דרך ארץ, ס'איז א לאנד וואס איז צוזאמגעשטעלט, גאווערנד ביי די פיפל, און אונז. קאַקט מיר זיך אױס אױף איצעלע פּימפּ, און װען אונדז לאָזן מיר אים װײַטער טאָן אַזױ, װי זײ האָבן געװאָלט טאָן, װאָלט מען אונדז געלערנט, אַז ס'איז נישט דאָ אַ באַשעפֿער אױף דער װעלט, און גײ איז אָקעי, איטס אַ װעי אָװ לײַף, און אונדז גײען מיר זיך שלאָגן, און דער אײבערשטער װעט זײַן מיט אונדז, און ער װעט אונדז העלפֿן. װיפֿל מער מען קען ראַטעװען, װעט מען ראַטעװען. און אונדז גײ מיר ענק אונטערהאַקן די געלטער, װײַל די געלטער גײט פֿאַר אַ פּאָר יחידים אין טאַש, פֿאַר יצחק לבֿנה שטערן, און פֿאַר איצעלע פּימפּ, און פֿאַר משה דוד נידריקמאַן, איטס נאָט גאָנע גאָו אָן ענימאָר. זיי האבן זיך אויסגעלערנט פון ענק, מען מאכט א פירסום, דער רבי האט געזאגט מען דארף מודיע זיין פאר די גוים, אז וואס? אז די ציונים דינען נישט דעם אייבערשטן, אה, בהמות וואס איר זענט, דאס דארף מען מודיע זיין? עטס האט זיך אראפגעצויגן די הויזן פאר אלע קינדער, פארוואס האט מען דאס נישט געדארפט מודיע זיין פאר די גוים, פארוואס האב איך מיך געדארפט שלאגן מיט ענק פאר דעם, דאס האט מען זיך געדארפט שלאגן? עטס האטס געדארפט זאגן נחום דו ביסט אזוי גערעכט און דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט און אונז גייען מיר דיר העלפן, נעאאאא, ציונים דארף מודיע זיין פאר די גוים, דער גוי איז נישט מחויב צו האלטן די תורה, דער זאל דאס פארשטיין, און די אידן וואס זיי וואוינען דארטן זענען נישט אנגעקומען דארט ווייל זיי האבן געוואלט, זענען אנגעקומען דארטן ווייל מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון יוראפ. ס'איז נישט דא וואס מודיע צו זיין, ס'איז נישט דא וועם מודיע צו זיין, און א גוטן טאג. מ'האט געבויעט א גאנץ חסידות מיט א שיטה אויף זאכן וואס ס'האט נישט, איט דאז נאט איווען מעיק סענס. איך דארף מודיע זיין פארן גוי אז ס'איז דא אידן וואס זיי האלטן נישט די תורה? איך דארף דאס מודיע זיין פארן גוי? ס'איז גענוג ביטער אז דער גוי זעהט עס, כ'דארף עס אים נישט מודיע זיין.

טו סינעגאג פריידעי נייט, איי העוו פרענדס טעלינג מי, אוי ווי גאט יעלד עט פייוו טיימס, ווי העד ע קאר רעוו די ענדזשין ביהיינד אס. דיס עז די קאמיוניטי קאנטיניוס טו ריל אפטער א טרעדזשעדי.
אלדאו ווי, די חסידיק פיפל אוו ראקלענד ענד אקראס ניו יארק סטעיט מעי לוק דיפרענט, דרעס דיפרענטלי, ספיק א דיפרענט לענגווידזש, ענד טשוז טו עדזשוקעיט אווער טשילדרען עקארדינג טו אווער טרעדישאנס, ווי לייק מעני.

ענד איי טעל יו יו אר א דיסגרעיס. יעצט איז געווען א פלייט פון אל על וואס איז געפארן אויף ארץ ישראל דאנערשטאג ביינאכט, ס'איז זייער נישט כדאי צו פארן מיט די פלייטס ווייל ס'איז שוין געווען אסאך פראבלעמען מיט זיי, און ס'איז אייביג דא קומט אויס צו ערב חילול שבת אדער חילול שבת, און בכלל אל על האט נישט די בעסטע קעריערס אויך נישט און זיי האבן נישט גענוג, און זיי פארן נישט צו גוט אויך נישט, די סיעטס איז זייער נישט באקוועם, ס'איז איין שטיק שמאטע וואס אויף דעם זיצט מען און די רוקן טוט וויי נאך צען שעה. און ליסען, אין שולחן ערוך שטייט אז מען מעג גיין אפילו מצור לצידון אויב מען קען אנקומען, מיט אל על זעהט אויס ס'איז שוין דריי פיר מאל געשעהן פראבלעמען קען מען נישט אנקומען, און אויסער דעם זענען זיי גרויסע רשעים, ווען איך גיי ארויף זאג איך שטיל פאר די סטוארדעס איך וויל האבן א פלאץ נישט לעבן א פרוי, איך וויל נישט פארן לעבן א פרוי ס'א שאד ארויפצופאקן מיינע פעק, זאגן זיי אקעי אקעי, נאכדעם הייבן זיי אן, איף יו דאונט סיט דאון ווי נאט גאנע מוף די עירפלעין בלאבלאבלאבלא. זאג איך גיי אין דר'ערד, כ'האב דיר געזאגט, איי טאלד יו ביפאר, יו וואנט איז גוד איף נאט איי גאו אף, טעיק אף מיי פעקעדזשעס, איי יוזשעלי טרעוועל וויט טו פעקעדזשעס, איינס איז פאר מיקוה אפלייענסעס און איינס איז פאר מיינע זאכן, טעיק עווריטינג אף, וועיט ען אווער, ענד דען יו ריליס מי, זאגט זי באט יו נאט גאנע געט יור מאני בעק, זאג איך אים באט איף איי סיט נעקסט טו א וואמען איי וואנט געט מיי מאני בעק אידער, ענד אלל שי העז טו דו איז סעי דעט איי טאטשד האר, יו נאו דיז וואמען אר סיק אין די העד, א לאט אף דעם, יו דזשאסט לוק עט דעם, דעי סעי אוי הי טאטשד מי, הי פאנדעלד מי, הי פאנדעלד מיי ברעסט.

איך בין דא ביים ציון פון רב כדורי, ווען קומט מען מתפלל זיין אז די ראש ישיבה זאלן ערלויבן אז מען זאל שפילן כדור אין אלע ישיבות, מען זאל אריינלאזן כדורים, מען זאל לאזן שפילן בעיסבאל און פוטבאל, כדורי, עניוועי, כ'האב אויך געוואלט זאגן, ס'איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע זאך. די מענטשן וואס האבן נישט גענוג געלט מיטצופארן מיט סרול האגער המצרי, זאלן אים זאגן אזוי, כ'נעם מיט מיין ווייב, און אז דו וועסט וועלן שפילן מיט איר הוד יפיה, דעמאלטס וועלן מיר דיך לאזן, און דו צאל אונז דעם טיקעט, און די זעלבע. זאל זאגן זיינע ידידים פון וויזשניץ, הער אויס, איך האב נישט אזוינפיל געלט צו צאלן, אבער אז דו נעמסט מיך מיט, וועל איך דיך אויסלעקן אין די מקווה, דארט איז דא אסאך מקווה'ס, כ'קען מיך מיט דיר ארומשפילן, לאמיר זיך ארומפעצלען. פארשטייסט? און דער עולם זאל זייער וואטשן אויף סרול האגער המצרי, ער נעמט קוויטלעך, ער געזעגנט פרויען, מען זאל זייער וואטשן אויף אים, ווייל אז ער וועט איר צומאכן דא א חילול השם, וועט ער נישט פארן אין ערגעץ מער. ס'איז א לאנד וואס איז פול מיט זנות, כנען, פול מיט זנות. סאו וואטשט זייער וואס עטץ טוטס. לאטס נישט סרול'ן אליינס, נעמט נישט אראפ אן אויג פון דעם חזר. דער חזר האט געוואלט בעקן זיין טאטן, האט ער ארויסגעגעבן אן איסור אויף נחום ראזענבערג, וואס האב איך מיט דיין טאטן? און א טאמער איך בין יא צודרייט צו נישט צודרייט, מיינט עס אז דיין טאטע האט שוין געהאט א כשר'ע מקווה, דו חזר וואס דו ביסט. נאר דער אמת איז האסט דיך אויפגעפירט ווי א האגער, דיין טאטע איז געווען די זעלבע חיה. סאו ס'איז אקעי. פאר דיין טאטנ'ס זון ביסטו אקעי. ישראל האגער המצרי גייט מיט יצחק שטערן און לעקט'ס ענק אויס איינער דעם צווייטן און נאכדעם וועסטו ארויסגעבן פאשקווילן אויף נחום ראזענבערג דו שמוציאן איך קען דיך אפילו ווי קומסטו ארויסצוגעבן אויף מיר פאשקווילן איך האב נישט מיט דיר גארנישט איך האב נישט געהאט מיט דיין טאטן גארנישט און איך האב נישט געהאט מיט די גאנצע משפחתו גארנישט געט ער ארויס צעטלעך אויף מיר פארוואס האסט געקלערט אז אזוי אה. וועט סרולי האגער זיין א גאנצער גליק. סרולי האגער דו ביסט א שטיק טמא מטומא'דיגער יונג. האסט קיינמאל נישט געטארט טון אזא זאך. יעצט אז דו האסט ארויסגעגעבן אויף מיר. איך דארף נישט געבן פאשקווילן. איך האב א האטליין. מיך הערט מען. און איך וועל דיך אזוי באגראבן. איך וועל דיך אזוי דערנידריגן. אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. זיי גייען צום טיש זאל מען גיין. דו שייגעץ דו. עס איז א נייע זאך געווארן. קומט אן סרול האגער. לויט. קרא ולא שנה, געווען א פוסטער שטריק, און קיין מגיד שיעור איז ער נישט געווען, קיין מלמד אויך נישט, און אלל אוו א סאדען ער געט ארויס בריוון אויף מענטשן. שרול האגער, ביי דיר איז שוין אלעס אזוי פויגלדיג? גייסט ארויס געבן בריוון אויף מיר? ווער ביסטו? שרול האגער איז געווען א פינעס לאווער, א פענסלעוועניע א פינעס לאווער, האט אים דער טאטע געזאגט ווייסטו וואס? ווער א מוהל, א שוחט זאגט מען אז האסט דאך אין דיר די רציחה, ווער א שוחט? איז פענסלעוועניע רב, איך גיי אים פון היינט אן רופן פענסלעוועניע רב, פינעס לאווער רב. ער האט ליב געהאט א פינעס. נישט ביי די ברית. ער האט ליב געהאט א פינעס סתם אזוי. א חזיר געווען. ער האט געטאטשט און ער האט געשטופט. ער האט געטאטשט א פרוי בהוד יופי זי האט צו מיר געוויינט זי גייט פאר טערעפי. פארשטייסט פענסלעוועניע רב. פינעס לאווער רב. חזיר וואס דו ביסט. פארשטייסט? דאס האט דער רבי איבערגעלאזט אויף זיין פלאץ. אזא אויסגעשפילטער הונט, ר' מאטעלע. וואו! נישט געטראפן בעסערס וואס איבערצולאזן נאר אזא חזיר. כ'האב אים געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, א יונגערמאן האט מיך אפגעקאלט אז ער האט א פאבריק און סגייט אים גאנץ גוט, און סאיז געקומען עפעס א גרושה און זי האט געטענה'ט אז זי האט נישט קיין פארן רענט צוועלף הונדערט דאללער, זי האט אנגעהויבן צו וויינען, און אינמיטן וויינען האט זי אים צוויי מאל אנגערירט, נישט אזוי ווי ישראל האגער האט אנגערירט יענע פרוי בהוד יופי ביי די ציצקעס האט אים אנגערירט דארט ווי מ'טאר נישט, האב איך אים געזאגט דו ווייסט דו האסט מזל ווי א גוי, ווייל. זי האט געקענט זאגן אז דו האסט זי אנגערירט? זאגט ער, יא אבער איך האב אלעס אויף הקלטה, ווייל אין מיין אפיס איז דא הקלטה, אבער זי קען טענה'ן אז די לענס האט עס נישט אויפגעכאפט. איך וויל מסביר זיין פארן עולם, דער אייבישטער האט אונז געגעבן א תורה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אויב עס קען ארויסקומען אזא מין אומגליק, אז די פרוי זאל דיך קענען איינזעצן, אדער על כל פנים דיר מאכן א שלעכטן נאמען, טארסטו איר נישט געבן קיין צדקה. און לאמיך ענק פרעגן, באקאקטע בהמות, סאקמער, קאקמערע רשעים. און יצחק לבנון שטערן האט א פראבלעם אז אין ארץ ישראל נעמט מען מיידלעך אין מיליטער. ווייסט ס'איז געווען אמאל א אידענע, איך וויל נישט זאגן איר נאמען, האט נישט געקענט שידוכים טוהן מיט די קינדער, נישט געקענט, און וואס איז געווען דער סוף? הער וואס איז געווען, סוף איז געווען מען איז געקומען צו איר אז מען וויל האבן הכנסת כלה, ס'איז א כלה א כלה א מעשה, זאגט זי פאר ארץ ישראל'דיגע כלות געב איך נישט, ווייל זיי האבן מער געלט פון אונז, זאגט זי איך בין א מיליאנער, איך האב ריעל עסטעיט ווערט פאר צענליגע מיליאנען דאלער, און קיינער וויל נישט נעמען מיינע קינדער, איז א סימן אז זיי האבן מער פון מיר, וויל איך זיי נישט געבן. דאס זאלט עטס געדענקען אז א פרוי קומט נאך געלט טאר מען איר נישט געבן. יעצט וואס זיי טוען איז זיי מאכן עס זייער סליימי, זיי קומען אריין, קודם כאפט זי אים אן איין מאל און נאך א צווייט מאל אינמיטן רעדן, נאכדעם אז דו ווילסט נישט איר געבן וויפיל זי וויל זאגט זי העי איך וועל גיין יעדן דערציילן האסט מיך געטאטשט, דער אינגערמאן האט א מזל אז ער האט ווידיאו אין זיין שאפ, און וואס טוט איינער וואס ער האט נישט? איך וויל ענק נאכאמאל ווארענען, רבותי דאונט פוט יורסעלף אינטו א פאזישאן ווי מען קען אויף דיר זאגן. אמאל האט דער בעלזער רב גערופן א שוחט און האט אים געזאגט איך וויל דיך מאכן אויס שוחט, פרעגט ער פארוואס? זאגט ער מען זאגט אויף דיר דאס און דאס, זאגט ער אבער איך שווער אז ס'נישט אמת, זאגט ער אמת זאל עס נאך אויך זיין, ס'איז גענוג אז מ'האט א וועג דאס צו זאגן אויף דיר, אזוי אז אמאל די שוחטים זענען ארום געפארן פון שטעטעלע צו שטעטעלע מ'האט אנגעטרענט פרויען אונטערוועגנס. רב קרייזווירט האט עס אמאל געזאגט, ער האט געזאגט די יוגנט ווייסט נישט, היינט איז היינט איז היינט, היינט איז גראדע צוריק געפערליך אבער אמאל איז נישט געווען אזוי געפערליך ווייל ס'איז געווען טעלעפאן און ס'איז געווען אלעס, ס'האט ארומגעפארן שוחטים מיט מלמדים געווען בולשיט ארטיסטס דער באלעבאס פונעם דארף פלעגט אוועקפארן פאר ביזנעס אויף לייפציג ער האט איבערגעלאזט זיין ווייב מיט די קינדער און דער מלמד האט מיט זיי געלערנט עניוועי איך וויל זאגן דעם עולם זעהטס זאלטס נישט צוקומען צו אזא מעמד און מצב וואס מ'זאל קענען אויף ענק עפעס זאגן די פרוי וויל עפעס אויפן טעלעפאן קענט עטס רעדן און דארט זאל זיין אלעס ריקארדעד דער אינגערמאן האט א מזל אז ער האט אלעס ריקארדעד אין זיין שאפ אויב נישט וואלט מען שוין ביי אים מוצא ממון געווען. און די ערשטע מאל גייט עס אים נאך פינף מאל א טאטש, צווייטע מאל נאך מער, רבותי וואטש וואט די העל יו אר דואינג, אמת זאל עס נאך אויך זיין, איך וויל ענק זעהס מודיע זיין, ישראל האגער המצרי ווען ער האט געטאטשט א פרוי דעמאלטס האט דער רבי מחליט געווען אז מען שטעלט אריין איינעם ער זאל מיט גיין מיט ישראל האגער האט שוין נישט עס האט אים שוין נישט אינטערעסירט ווייל ער האט דאך געוויסט ער גייט ווערן א גרויסע רבי ער האט נאר געדארפט פטור ווערן פון זיין ברודער מען זאל אים אפהרגענען אבער ער האט געוויסט ער גייט ווערן איז במילא האט ער שוין און במילא האט ער שוין אזוי געטוהן אז פארשטייסט. אז מען זאל נישט מורא האבן, ער גייט שוין נישט מער, אבער ווען ער איז געגאנגען איז געווען א חזן, מען האט צוגעשטעלט איינעם שטויבער, דער שטויבער אליינס פלעגט שוין נאכדעם גיין אליינס, האט ער געהאט די פלייש, נאר ער מעג, ער איז דאך נישט קיין רעבע, סאו רבותי וואטש וואט יו אר דואינג ענד בי ווערי קערפול. אין וויזשניץ האט מיט מיר געלערנט איינער געהייסן פישל שטויבער, פישל שטויבער, פישל, פישל, ניין נישט פישל, פישל, פישל אן הויז, הו קעירס, קיצור דער פישל'ס זון איז מיטגעגאנגען, מען האט אים שוין געלאזט שוין אליין גיין, ער האט געזאגט האב דו אויכעט נהנה פון דעם ווי ער. וויאזוי רופט זיך עס שוין? איך האב פארגעסן די הוד יפיה רופט זיך עס. דאס איז די ביוטי פון די פרוי, די שיינקייט. ווי גרעסער ס'איז און ווי מער אנגעבלאזן ס'איז, איט לוקס עז לאוולי עז איט קען בי. איטס אמעיזינג נעטשרעל. און דער חזיר ישראל האגער האט עס נישט געקענט רעזיסטן. ער האט געהאט א קראנקע פרוי? ס'איז דא א זאך אז מ'מעג גט'ן א פרוי. אבער אין וויזשניץ טאר מען דאס נישט טון, נאר פארוואס יענער האט נישט געוואלט געבן א גט פאר ר' מאטעלע'ס קרוב האט ר' מאטעלע געהייסן מען זאל אים איינשפארן אין דזשעיל ווייל דאס איז ר' מאטעלע בהמה, ער האט זיך אויפגעפירט אזוי ביליג אז ווען אונז האמיר נישט דעם פעריש רשע וואס ער זאל מסביר זיין יעדע שייגעץ שטיק וואלט ר' מאטעלע געווען א איש מטורף מאוד. איז געקומען אלי' ניימאן עליו השלום און ער האט פראבירט אלעס מסביר צו זיין אז איט שוד מעיק סענס. וואט א שעים וואט ווענט אן וואט א שעים. כ'האב געוואלט רעדן וועגן אז מ'זאל גיין מיט גאנס. און מען זאל פארלאנגען אז די גאווערמענט זאל אונז געבן גאנס אזוי ווי דא אין ארץ ישראל, כמעט יעדעס מאל ווען מען אטאקירט א איד ס'זענען אייביג דא מענטשן ארום און ארום, יעדער נעמט ארויס א קליינעם רעוואלווער און ער שיסט יענעם אפ, דאס רופט מען דא נוטראל, מען האט אים נוטרעליזירט, מען האט אים אריינגעלייגט אין נאטשעל, איך האלט אז ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל די גוים האבן זיך פארלייגט, זיי גייען זיך אנהייבן אויסצולערנען. צו אטאקירן א איד, היל בלאו יור ברעינס אוט, און ס'איז ליגעל, קענסט אים גארנישט טון, איך האלט מ'דארף פייטן דערפאר, העכסטנס מוז נישט יעדער האבן א גאן, אבער אין א שול זאל זיין כאטש למשל פאר יעדע צען מענטש זאל זיין א גאן, ביקאוז אדערווייז דאס וועט זיך נישט אפשטעלן, וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'געווען דא א איד וואס האט געוואוינט אין קרוינהייטס, ער האט געהייסן ר' מנחם מענדל דער ליבאוויטשער רבי, אונז געדענקט מיר אים אלע, ער פירט שיינע לאנגע פארברענגס מיט אנדערע זאכן, סיי, אין קרוינהייטס פלעגט מען זיי שיסן רעכטס און לינקס. בקיצור איז געגאנגען די רבי און ער האט געמאכט א מאוומענט ס'האט געהייסן מקבים מי כמוך באלים השם מקבי נו וואס מיינסטו? ס'האט געדויערט אפאר וואכן ס'איז שטיל געווארן דאס אטאקירן א איד איט דזשאסט דידנט טעיק לאנג ווער ס'געדענקט דאס אונז לעבן דאך טאקע אין א דזשאנגל איך ווייס איך האב געמאכט אמאל א מקווה אין פלארידע איך האב געמאכט אסאך אבער איינמאל האב איך געמאכט א מקווה איז דער וואס האט געגאסן אין מקווה האט געהאט אזוי ער האט געהאט א בעלט און אויפן רוקן האט ער געהאט א פיסטל און ביי די רעכטע האנט האט ער געהאט אויפן בעלט א פיסטל, און אויף די לינקע פיס האט ער געהאט א פיסטל. האב איך אים געפרעגט וואס דארפסטו האבן די אלע זאכן? זאגט ער אונז זעמער דא אין א דזשאנגל, נישט דא קיין גאווערמענט, איז טאמער אטאקירט מיך יענער פון אונטן ווען איך האלט אינמיטן גיסן א מקווה, איז כאפ איך די פיס, די לינקע פיס'ס גאן, טאמער אטאקירט ער מיך אין די פראנט, כאפ איך די בעק פון די בעלט. די גאן וואס איז אין די בעק אוו די בעלט. איז אזוי, אונז זעמער געקומען אויף אמעריקע, פוילע שטריקער זעמער דאך אלע, אלע זענען דאך בני מלכים, עווריבאדי אונז זעמער טו דעם לעיזי טו דא עניטינג, פארלאט מען זיך אלעס אויפן גוי, שטעל דיר פאר, איך וויל דיר זאגן ווי ווייט ס'האלט, אונז זעמער דאך אידן, אונז האבן א עקסטערן חינוך, אלעס איז עקסטער, אפילו דאס האט אונז דער גוי צוגענומען. ער זאגט, זארג דיך נישט פאר דיינע קינדער, כ'וועל דיר דעליווערן, כ'וועל דיר אהיים ברענגען די קינדער, כ'וועל זיי דיר טראגן, למשל איך בין יעצט אין ארץ ישראל, עטס ווייסט יעדער יונגערמאן האט אן עול, ער מוז, ער האט זעקס קינדער, מוז ער אלע זעקס מאכן זיכער זיי קומען אן אין די סקול, און אלע וויטין די טען מינוטס, מיט אנדערע ווערטער, קענסט נישט איינעם ברענגען. נײַנע און איינעם א פערטל נאך נײַן. דעי אלל העוו טו בי וויטין די סעים פעראמעטער. דו ווייסט וואסערע אן עול די יונגעלייט האבן דא? ממש אנבעליוועבל. און איך בין געווען אין יוראפ איז אויך אזוי. און איך בין געווען אאוט אוו טאון איז אויך אזוי. די מאמעס דרייוון די קינדער אין סקול אדער די טאטעס. ס'איז נישט אזוי גרינג די אלע זאכן. ביי אונז האט די גאווערמענט געזאגט איך נעם דיר אלעס צו, איך וועל דיר געבן, איך וועל דיך טראגן, איך וועל דיר ברענגען די קינדער, דארפסט גארנישט האבן קיין דזשאב מיט די קינדער, און איך וועל דיר אפילו לערנען מיט זיי וואס איך וויל. נישט וואס דו ווילסט, נאר וואס איך וויל. און ס'איז נישט די בעסטע זאך וואס ס'קען זיין. ווייל דער עולם ווייסט אינגאנצן נישט אז מ'דארף מחנך זיין א קינד. און דער עולם ווייסט נישט אז מ'דארף נאכקוקן א קינד וואס מ'לערנט מיטן. יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם, האט דען נישט די פייער דעפארטמענט היינט, אבער אמאל איז עס געווען א עקסטערע ארגענעזעישאן וואס זיי האבן געהאט אמבולאנסן? פאר וואס פאר א גוט יאר האט מען געמוזט עפענען אמבולאנסן? תירוץ איז געווען, איך דענק אמאל איך בין געווען א יונגל און הרב נח גפן זיין. טאטע ר' שיע איז צוזאמגעפאלן אין בית מדרש, אזוי געדענק איך, קען זיין כ'האב א טעות, און ס'האט געדויערט בערך א האלבע שעה ביז ס'איז געקומען אן אמבולאנס, נישט פון די הצלה חס ושלום, די גוי'אישע האספיטעלס האבן געהאט צו געבן אזאלעכע סטעישאן וועגענס וואס מענטשן האבן געקויפט, און זיי האבן געהאט דארט אביסל לופט, אקסידזשען, האט דער רבי געזאגט אז ס'דויערט אזוי לאנג, און ס'איז דאך א סכנת נפשות, האט דער רבי דעמאלטס געזאגט דאס איז א שטאט וואס מ'טאר נישט וואוינען אין דעם, אזוי שטייט אין דעם רמב"ם האט דער רבי געזאגט. איז געקומען אפאר קארעידזשעס אינגעלייט, זיי האבן נישט געקענט קיין מעדיקל, איך געדענק נאך די ערשטע מאל הרב הערשל וועבער האט זיך געשלעפט מיט אזא טאנק אינמיטן די גאס, כ'האב אפילו נישט געקענט, ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי ס'האט זיך אנגעהויבן אויף אזא פרימיטיוועם אופן, און היינט איז עס פון די מאוסט פאוערפול ארגענעזעישאנס וואס איז דא אין די וועלט, און די זעלבע איז אין ארץ ישראל. אין ארץ ישראל איז דא מגן דוד אדום, איז די שאלה איז אויב ס'איז דא אמבולאנסן און ס'איז דא די מגן דוד אדום פון די פרייע, וואס דארף מען האבן היימישע מענטשן. וואס זאלן דרייבן די הצלה אמבולאנסן. ס'איז א וועיסט אוו מאני. די תירוץ איז אזוי, אין הלכות שבת ווערט געברענגט אז טאמער מ'דארף מחלל שבת זיין איז מצוה בגדולים, דאס מיינט שוין אזוי, באמת'ן וואלט פאפא רב, זלמן לייב פיליפס, און חזקלי טייטלבוים, חיים דוד כץ, די אלע וואלטן געדארפט זיין הצלה מענטשן, פארוואס? ווייל די סברה איז, זיי וויסן ווען מען מעג מחלל שבת זיין און ווען מען טאר נישט מחלל שבת זיין, און שבת וועט נישט ווערן הפקר, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך פארלאזט אויף די אינגעלייט. נאכדעם וואס זיי האבן זיך פארלאזט אויף די אינגעלייט, הייבן זיי אן איינצוטיילן דעם יונגערמאן א דיעה, זאלסט אזוי טון, זאלסט אזוי טון. דער יונגערמאן דארף אים זאגן, נעם איבער דאס גאנצע, איך בין נישט דיין בהמה, דו דארפסט מיר נישט זאגן וואס צו טון. יעצט ווען אונז האבן מיר נישט, נאר גוי'אישע אמבולאנסן, וואלט געווען אן אומגליק. ס'וואלט נישט געווען קיין אזא זאך ווי ראטעווען א מענטש. איז געקומען די פלינקע יונגעלייט, און זיי האבן עס גענומען אין די הענט אריין, און ברוך השם ס'איז א מחיה. די זעלבע אויך איז מיט די פאליס. די פאליס זענען אלטע, פארפוילטע מענטשן, ס'איז דא ווידיאוס וואס מען זעהט כסדר זיי האבן זיך אפילו נישט אומגעקערט, ס'האט זיי נישט געבאדערט, ס'איז ביי זיי א דזשאב, ס'איז א פעיראל, און ממילא אז ס'איז נישט מער ווי א דזשאב לאכן זיי זיך אויס פון דיר, פארשטייסט? און ס'קומט אריינצוגיין אין פייער, למשל אזוי ווי ס'איז דא געווען יעצט א פרשה פון א אינגערמאן, ס'איז געווען א גוי אין ספרינג וואלי געגאנגען מיט א פיט בול, א פיט בול מוז זיין ליגלי צוגעמאכט דאס מויל, אזוי ווי. אברהם אבינו'ס בהמות זענען געגאנגען צוגעמאכט מיט מויל זאלן נישט עסן פון גזל, מוז א פיטבול זיין צוגעמאכט, גייט דער גוי דערמיט און נישט צוגעמאכט, און וואס טוט עס? ס'האט גענומען א קינד פון א יאר אלט, מ'זעט אויף די ווידיאו, ס'וואלט געפעלט א מינוט ער זאל אים צובייסן, געקומען א אינגערמאן איז אריינגעשפרינגען אין פייער, איז אריינגעגאנגען און ער האט געשטויסן דעם הונט. גערעדט. זעסט, איך וויל ענק עפעס זאגן, אפילו נעיטשער דארף מען אויך וויסן. מען דארף וויסן וואו צו שטויסן, וויאזוי צו שטויסן. דער הונט איז געווארן ווילד אויף אים, ער האט געמיינט ער אטאקירט אים, איז ער געגאנגען און ער האט אפגעלאזט דאס קינד, און ער האט אים ביטערליך צוביסן, יענער איז אין שפיטאל. אז אונז דרייען מיר זיך מיט הונטען דארף מען וויסן וויאזוי מען אטאקירט א הונט. אין ארץ ישראל למשל איז דא זייער אסאך שלענג, דארף מען וויסן וויאזוי מען טוט אטאקירן א שלאנג. מען געט אים נישט א האק אינמיטן אדער ביים וויידל, מען מוז אים אפהאקן דעם קאפ. ווייל טאמער נישט, דער קאפ קען נאך ווייטער עקזיסטירן און דיך בייסן, דער סאו מעני טינגס יו סטיל העוו טו לערן, איז למעשה, דער אינגערמאן האט געקענט ווערן א, א טויטער, און פארשטייט זיך דאס קינד אויכעט חלילה, איז יעצט, אין ארץ ישראל כאפט ער ארויס דעם פיסטל און שיסט אריין אינעם הינט, גיי אין דר'ערד און פארטיג, ער דארף נישט כאפן קיין ביסן פון דיר, די הינט וואלט געקענט זיין פול מיט רעיביס אויכעט, און אז ער איז פול מיט רעיביס איז ער פיניש, וואלט מען געדארפט געבן אזעלכע לאנגע נידעלס, ס'וואלט אים וויי געטון חדשים. וועגן דעם זאג איך פארן עולם, רעדטס ענק נישט איין אז אמעריקע טוט ענק א טובה. אין אלע סטעיטס אין אמעריקע, איך פאר ארום, קיינער טראסט נישט די גאווערמענט. ס'דא אזעלכע וואס זיי נעמען נישט אפילו קיין דרייווער לייסענס, ווילן נישט וויסן פון די גאווערמענט, זיי האלטן ס'איז איין שטיק בלאף. יעצט כולא האי הייס איך ענק נישט איר זאלטס נישט מאכן קיין דרייווער לייסענס, אבער מ'דארף וויסן, דער גוי מיינט נישט דיין גוטס, פארשטיי ענק. ער וויל זיין דיין באלעבאס, ער געט פאר דיר זאכן וואס ער דארף נישט, ער גייט דיך אויסלערנען חינוך מיט דעם מיט יענעם, איטס אירעלעווענט אלל דעט, מען דארף דאס נישט האבן, מען דארף וויסן א מענטש דארף זיין זעלבסט שוץ, סעלף פראטעקטעד, און דער אלטער היים איז אויך אזוי געווען, דער אלטער היים איז געווען יעדע שטאט האט געהאט די מענטשן וואס האבן געוואטשט, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן ריטייערט פון מיליטער, נאך אפאר יאר האט מען זיי גענוצט. ס'איז געווען גאנס איבעראל, ס'איז געווען אין יעדע קהילה איז געווען די אלע זאכן, און ס'איז דא אין שלחן ערוך הלכות שבת, טאמער באפאלט מען די שטאט וועגן עסקי ממון, איז טאר מען נישט מחלל שבת זיין, טאמער איז וועגן עסקי נפשות מוז מען גיין מחלל שבת זיין, טאמער וויל מען אוועקגנב'ענען א קינד מען זאל אים מעביר על הדת זיין, מוז יעדער ארויסגיין מחלל שבת זיין, קומט אן דער הייליגער מגן אברהם און ער זאגט אז היינט איז עסקי ממון פונקט ווי עסקי נפשות, ווייל ס'איז שווער צו מאכן א דאלער, וואס זאגטס עטס צו דעם? נאר אין אמעריקע יעדער גנב'ט. פול, די גאווערמענט וועט דיך פראטעקטן, טוט דיך פראטעקטן ווען ער וויל, ווען נישט טוט ער דיך נישט פראטעקטן, און דערס דזשאסט נאו ריזען פארוואס יעדער זאל זיך איינרעדן אז מען ברויך עס נישט האבן, איך געדענק ווען די הצלה האט זיך געגרינדעט האט מען אויך געזאגט ווער ברויך עס האבן, ס'איז דא די גאווערמענט, ס'איז דא יעדע האספיטל האט זיין אמבולאנסן, און די סוף כל סוף ווי יעדער ווייסט אז די אמבולאנס פון די גוים דארט בערך צוואַנציק ביז פֿינף און צוואַנציק מינוט צו קומען, און די הצלה. געווענטליך דארט צוויי מינוט נאר א מאל דארט אביסל מער. און מענטשן וואס האבן א סטראוק צו הארץ אטאקס וואטעווער דעי העוו, די דריי פיר מינוט קען מעיק די דיפרענס ביטווין דעם סטעיאינג אלייוו אר נאט, אדער אמאל קען ער בלייבן אויכעט לעבן, נאר האט שוין געכאפט א סטראוק צו כדומה איז ער שוין קריפלט פאר לייף, און דאס זאלט עטס אייביג טרייען צו געדענקען. יעצט רבי אידל ראזענבערג האט אייביג געזאגט מען טאר נישט בויען קיין גרויסע שילן, פלעגט ער זאגן ווייל ער געדענקט. דערהיים ווי ס'איז געווען גרויסע שילן זענען געקומען די עס עס, אבער ס'איז געווען פאגראמען, מ'האט עס ארומגענומען און מ'האט געהארגעט אלע מיט אמאל, האט ער אמאל געזאגט אויס אז אין דעם גרויסן סאטמארער בית מדרש קען מען הארגענען פיר טויזנט מענטשן מיט איין מאל, אזוי האט ער געזאגט. למעשה, אינגאנצן א בטלן איז ער נישט געווען ווייל ער איז נאך געווען פון פריעריגן דור, ער האט געוואוסט וואס די רשעים לאקערן אויף אונז, איז דארפט עטס אלע וויסן, מ'האט געבויעט ריזיגע גרויסע שילן, ס'איז נישט גוט, מ'דארף דאווענען אין קליינע שטיבעלעך. און נאכדעם דארף מען וויסן אזוי ווי ס'איז דא א די הצלה האט אזא בעג וואס ס'ליגט אין יעדע שול וואס די בעג איז געמאכט אז טאמער איז דא אן עמורזשענסי אזוי דארף זיין ס'איז דא א דעפיברילעיטער און נאך אזאלכע מאשינען. דארף זיין א גאן קען מען נישט לאזן הפקר דארף זיין אינגעלייט וואס זיי האבן עס ענד דערס נאטינג ראנג וויט איט ביקאזס. ביז יעצט האט מען שוין אטאקירט זייער אסאך אידישע שטעטעלעך, און אויב דאס וועט אנגיין אזוי וועמיר אונז האבן אסאך צרות חלילה, אזוי ווי די ליבאוויטשער מאקאבים, זיי האבן געוויזן אונז האבן נישט קיין מורא, ווילסט דיך שלאגן מיט אונז, אונז מיר שיסן אויך, און די סוף האט זיך נעבעך אויסגעלאזט אז מען האט געהארגעט דעם ער האט געהייסן האלבערשטאם, זיין מאמע האט יעצט געוויינט, ס'איז געווען א אינטערוויו מיט זיין מאמען, זי האט געוויינט נעבעך. מ'האלט אין איין הרג'ענען אידן דא און דארט האט זי נעבעך געוויינט אז די ברוקלין ברידזש איז סעטשערעיטעד וויט מיי סאנס בלאד אזוי אזוי ביטערליך געוויינט נעבעך א מאמע קען דאך נישט פארגעסן אזוי זאגט דארטן די נביא. התשכח אשה עולה, א פרוי קען דען פארגעסן איר קליינע בעיבי? מרחם בן בטנה. פון זיך צו דערבארעמען אויפן זון פון איר בויך. שי דעליווערט דעט בעיבי, שי קענט פארגעט איט, שי איז נעווער גאנא פארגעט איט. איז יעצט וואס אונז דארף מיר זיך בארעכענען איז אזוי, ווען אונז האמיר זיבעציג פלעצער ווי אונז קען מיר גיין וואוינען, וועל איך נישט גיין דא, וועל איך גיין דארט, וואס דארף איך מיך שלאגן, רבותי אונז זעמיר אויסגעשפיגן פון איבעראל, דאס איז אונזער גלות, דער אייבערשטער האט אונז אזוי געוואלט אז אונז זאל מען מברר זיין די אלע ניצוצים, אונז האמיר נישט ווי צו גיין, דארט ווי אונז זעמיר, ווי האב טו סטיק טייט. זיך אויסלאכן, אויסלאכן פון אלעם, און עפעס דארף מען האבן גאנס, איך זאג ענק אייביג דעם משל איר זאלט פארשטיין, שטעל דיר פאר ווען מדינת ישראל וואלט נישט געהאט קיין גאנס צו שיסן, ווי וואלט מען אונז היינט געווען, טינק אבאוט איט, איי ס'איז דא דער אייבישטער? דער אייבישטער גייט נישט אראפ קומען פון הימל קיינעם מציל זיין, דער אייבישטער זאגט גיי דו יו פייט פאר יור רייטס, און איך וועל דיר העלפן.

אז ס'זאל נישט זיין קיין פראבלעם דארף מען אנהייבן צו טראגן גאנס, וויסן דאס דזשו בויס, אזוי ווי די וועלט ווייסט דער דזשו בוי איז די שטערקסטע מיליטער אין מיטל מזרח, ווייל אמעריקע העלפט אים צו מיט אלעם באט הי פייטס פאר היז רייטס. און מ'ווייסט אויכעט אז קיינער מעסט נישט אריין מיט די איטאליענער, פארוואס? ווייל יעדער האט א סמיט ענד וועסטען, איז נאטינג ראנג אז אונז מיר אלע האבן א סמיט ענד וועסטען. יעצט ווען מ'האט מיך גערודפ'ט ווי משוגע האט מיר די גאווערמענט געאפערט איך זאל מיר מאכן לייסענס פאר א גאן, האב איך געזאגט איך וויל נישט. קען ענדערש באשטיין געהארגעט צו ווערן ווי איך זאל הרג'נען אן אנדערן, ווייל עט די ענד אוו די דעי על איך נישט קענען ארויסשלינגען, ס'הייסט כ'האב געהארגעט א מענטש? יא ער האט טאקע, ער איז געקומען און ער האט געטון און ער האט געמאכט, ס'טאקע אמת, אבער ס'איז דאך אזוי, מענטשן האבן געפילן, איז למעשה פילט זיך א מענטש נישט גוט, אבער. און למעשה אויב יעדער גייט דערמיט, איי דאנט פיל דעט איים אן אוטקעסט, כ'וואלט מיך נישט געפילט גוט ווען איך אליינס האב באקומען א גאן פון די רעגירונג, און יענער ווייסט נישט און טשעפעט מיט מיר און איך קניידל אים אראפ חלילה, אבער אז יעדער האט עס, דאן ווייסט דאך יעדער אז ס'איז דא, סאו יו העוו טו וואטש אוט, סאו ברוך השם איך האב הנאה, אבי דער עולם דערהערט עס שוין, כ'האב דאס געטענה'ט די גאנצע צייט, אונז קען מיר זיך נישט פארלאזן אז די פאליס. ס'דא מענטשן וואס וואוינען אין אפסטעיט ביז די סטעיט פאליס עלן קומען. און מ'דארף אבער נאך א זאך קלערן, אונז האבן דאך אסאך האט בלאדעד משוגעים, בפרט נאך ווען ס'קומט זיך אנצונעמען פאר אהרן דעם בהמה און פאר זלמן לייב די בהמה, עט אויסקומען אז מענטשן עלן ממש אנהייבן צו נוצן עס צו שיסן איינער דעם אנדערן. ענד יו וואנא נאו סאמטינג? הו דע העל קעירס? אז אונז דארפן פראטעקשאן דארף איך מיך זארגן אז ס'דא אפאר משוגעים? עס דארף מען זיך אויף דעם נישט זארגן, איז במילא איך האלט אויכעט אז מען דארף עס מאכן, איך ווייס, איך פאר דאך ארום אסאך אין די סטעיטס, ס'איז דא מענטשן וואס זיי וואוינען אחד בעיר ושנים במשפחה, זיי מוזן האבן א סמיט ענד וועסטן, זיי מוזן האבן א גאן פאר פראטעקשען, און איך זאל זאגן ניין מען זאל עס נישט האבן, ווייסט ווי יענע, עס איז דא עפעס אן אלטע אלמנה, זאגט מען אה דא האט דאך דא עפעס א קראנקע אלמנה, אפשר זי ווייסט נישט, זי עט נישט כאפן דא דא א קראנקער בחור, לאמיר זיי צוזאם שטעלן, מען וועט אריינפירן יענעם, די זעלבע דא אויכעט, מען עט זאגן אה דא איז דא עפעס א דזשו בוי ער וואוינט אליינס, זייער אסאך מענטשן איך פאר ארום זיי וואוינען אליינס, מען דארף נישט האבן די גרויסע שטעט די משוגענע שטעט, און נישט יעדער האט קינדער, אסאך האבן שוין חתונה געמאכט די קינדער, אסאך האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט, דארפן זיי וואוינען אין ווילימסבורג פאר פינף טויזנט דאלער רענט, און ס'איז נאך געגנבעט און מען באקומט נאך סעקשן עיט, וואס ברויכן זיי דאס האבן, וואוינט אליינס און מען פראטעקט זיך אליינס. דעטס וואט איטס מעיד פאר פראטעקשען, קוקטס די לעצטע פאר וואכן וויפיל קינדער מען האט געהארגעט, קוקטס די לעצטע פאר וואכן וויפיל אידן מען האט געהארגעט, ממש א שרעק וואס גייט פאר, און בפרט נאך למשל ווי אין מאנסי, מען וואוינט עקסטערע, מען פארט אריין אין עפעס א וואלד אריין, מען פארט אריין אין א שטילע גאס, איטס נאט ריעלי רייט. דעט יו שוד העוו נאו פראטעקשען פראם עניבאדי. יעצט אין די גמרא שטייט אויכעט אזוי מען האט געהאט פראטעקשען די גאנצע שטאט איז ארויס און ס'איז געווען אלל אוט וואר. די אלע זאכען ווערען געברענגט אין די גמרא מען האט געמוזט ארויס גיין. עטס זענטס געספוילט אז עטס האטס א מדינה פון איך ווייס נישט וויפיל מיליאנער איינוואוינער און מען זאגט פארן חסידישען בחור און פאר די חסידישע מיידעלע אז די ווילסט נישט גיין אין מיליטער מוזטע נישט ברענג א צעטל אז די ביסט א דתי יא. דעטס ספוילד. ווען איך וואלט געווען א פרייער וואלט איך געזאגט העל נאו, אויב זיי דארפן נישט גיין דארף איך אויך נישט גיין. נישטא אזא זאך. פארוואס זאל ער נישט גיין? ווייל ער איז פרום? איז אויב אזוי ווען אן אראבער עט אים באפאלן על איך לאזן דער אראבער זאל אים הרג'נען? איך וואלט עס אויך נישט צוגעלאזן. דאס איז נישט יעדע זאך וואס דער פרייער האט זיך נישט פארלייגט אויף אונז מיינט אז ער טוט גוט. דא אסאך זאכן וואס ער טוט נישט גוט. דאס וועט עטס ענק אויסלערנען. יא, די תורה לאזט נישט א פרוי זאל גיין מיט א קלייד ז', איך בין מסכים צו דעם, איך בין מסכים, איך האב נישט צו דעם קיין פראבלעם, עט מען נעמען די יונגלעך אז זאלן גיין אן עקסטערע יאר און אן עקסטערע צוויי יאר, איי עס געשעהט זנות, וועסט זען יענער איז זיך נישט מחויב צו הרג'נען פאר דיר, און דאס וואס עטס גייטס ענק אויסלערנען, ביז יעצט איז געווען א הפקר וועלט, און די הפקר וועלט ענדיגט זיך יעצט, דער חזון איש האט געטענה'ט אז מען קען נישט נעמען די ישיבה בחורים אין מיליטער ווייל מען נעמט צו פון ז', די תורה, און די תורה שיצט אונז. אה, אויף דעם האב איך נישט גע'טענה'ט. אבער אדער דען דעט, אינדערהיים איז מען אויך געגאנגען אין מיליטער. ני, איך האב גערעדט אמאל, איך בין געווען וואס איז געווען מען האט געזעסן שבעה, נישט דא געדאכט, ווער איז געזעסן שבעה, איך געדענק נישט פונקטליך, איינער פון די באבובער רבנים איז געזעסן שבעה, האט ער דערציילט אז אינדערהיים אין פוילן איז רוב בחורים האבן זיך אפגעשניטן די פינגער מיט דעם וואס מען שלעפט דעם טריגער פאר די גאן, ווייל זיי זענען געווען קריפלס, מען האט זיי נישט געקענט איינרוקן אין מיליטער. געווען א שטאט מיט קריפלס. און דער אמת איז. איך האב געהאלטן אז אין אמעריקע דארף מען אויך גיין אין מיליטער, ס'איז דא דזשאבס, גוטע דזשאבס, ס'איז דא דזשאבס צו זיין א ראביי, אנדערע דזשאבס, און נאכדעם ווער ס'קומט ארויס, איך האב גערעדט צו זייער אסאך מענטשן, זיי קומען ארויס האבן זיי דזשאבס וואס איז ווערט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, קענסט נישט ווערן קיין פיילעט אין גרויסע קאמפאניס נאר אויב דו ביסט געווען אין מיליטער, דערס נאטינג ראנג וויט אלל דיס, אז האסט מורא פון איסור יחוד מיט אנדערע זאכן, אויף דעם קען מען ארבעטן. קען ארבעטן אויף כשרות, עס איז פון חפץ חיים, איז דא א גאנצע ספר פאר די מיליטערס לייט ווי אזוי זאלן זיך אויפירן שבת, זאל נישט מחלל שבת זיין, קיין איסור דאורייתא'ס און אזוי ווייטער, דער איז נאטינג ראנג, יעצט אוודאי הייס איך נישט א ישיבה בחור וואס זיצט און לערנט אז דער ישיבה בחור זאל זיך אויפהייבן און ער זאל גיין אין מיליטער, דאס הייס איך נישט, אבער ליסען, איז דא אסאך זאכן אינמיטן, און דער בחור איז עניוועי א ליידיגייער, כ'האב שוין ארויפגעלייגט פאריגע וואך א קליפ, מען באקלאגט זיך. טשענדזש יור עדיטוד, כאפט אן א בחור, מען רוקט אים אריין אין די ישיבה, אזוי ווי אין א תפיסה, ער האט נישט קיין טאג, ער האט נישט קיין נאכט, מען קוקט אים נאך, מען מאכט אים משוגע, פארלאנגט ער זאל קענען כאטש זיבעצן בלאט א וואך, ס'איז אלץ משוגענע זאכן. ווען איך בין געווען יונגער פלעג איך זאגן יעדן איינעם, איך האב גענומען א טעסט צו זיין א קאנדאקטער פון א טרעין, נישט א קאנדאקטער נאר א דרייווער, ס'איז געווען צוויי, קאנדאקטערס און דרייווערס. האב איך געבעטן יעדן איינעם, קומטס מיט, לאמיר גיין א צען פופצן שטיק, ס'וועט זיין א קידוש השם, און וועלן מיר זיך האלטן אינאיינעם. נאר אלע משוגעים האבן נישט געוואלט, איך געדענק ס'איז געווען איינער יידעלע ראזענפעלד, ער איז געווען א פאליס אפיסער, ער איז געגאנגען מיט די קליידער, יידעלע, א וואוילער מענטש געווען, זיין ווייב האט אים געזען אנגעטון מיט די פאליס יוניפארעם, איז זי צוגעגאנגען און זאגט, יידעלע, דו ווילסט א גט, טו שוין אויס די קליידער, כ'וועל דאך נישט קענען א שידוך טון. יידל איז געשטארבן נישט זייענדיג א פאליסמען און אלע זיינע קינדער און אייניקלעך האבן פיין חתונה געהאט ברוך השם און דעטס וואט יו העוו טו סטארט טו אנדערסטענד עטס פירטס נישט דעם אייבערשטנס דרכים און א מענטש דארף טון וואס אים איז גוט און דאס איבעריגע איז נישט דיינע ביזנעס דזשאסט דא איט. יעצט וויל איך רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך, זייער זייער וויכטיג, איך וויל מסביר זיין פארן עולם אז גבורות ווערן נישט נמתק נאר בשרשם, עס הייסט על פי קבלה אז א פליגער פארט און ער וויל דארט אראפלאזן א באמבע איז אז דאס שיסן א שיף אויפן סתם די פליגער ווייטער קענען טוהן וואס ער וויל מוז כאפן בשרשם דארטן אים דערשטיקן יעצט מען זאגט אויף ענגליש דזשיניעס קריעטס ענד טאלענט אימיטעטס א דזשיניעס קען טרעפן אויס שיינע זאכן איינער וואס א טאלענטישע מענטש קען עס נאכמאכן איך האב פעסטגעשטעלט אז גאנץ סאקמער קאקמער איז אן אנגעבלאזענע פארפוילטע איי דעטס אלל איט איז וואס האבן זיי געהאט א גבורה אז זיי האבן געדריקט פלאקאטן און וואו שטייט אז איך קען נישט דריקן פלאקאטן איך קען דאך דאס אויך טוהן היינט דארף מען נישט דריקן פלאקאטן. היינט איז דא דער אינטערנעט, מען שרייבט אריין פאר אלע גאווערמענט אפיסעס וואטס גאוינג אן, ענד דעטס איט. יעצט איך האב אנגערייצט ווי די אלע בחורים אז אזוי ווי סאקמער קאקמער וויל אונז פארקויפן אז סאיז נישט דא א באשעפער, נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט ווייל זיי קריגן אפאר טאלער, אונז גיימיר זיך נישט לאזן. האט מיך איינער געפרעגט וויאזוי וועסטו מלחמה האלטן, זאג איך אזוי ווי סאטמאר האלט מלחמה, מיר גייען אין פראנט פון די אלע פאליטישאנס מ'טוט זיי נאכשרייען און ס'ארבעט גוט, ס'דא פיר חברה האבן נאכגעשריגן, wow האט עס געארבעט, די חברה זענען ארויס. קומט גייטס אוועק, ניין גייטס נישט אוועק, פארוואס זאל מיר אונז אוועק גיין, עטס גייטס ענק אויסלערנען, אלעס וואס עטס קענטס קען מיר אונז אויך, אונז האמיר זיך געלערנט פון ענק וויאזוי צו פירן מלחמה, עטס זענטס נאך אלטע שקצים פון דערהיים געברענגט, ס'האט מיך אפגעקאלט א איד, כ'האב אויפן האטליין מיך געזאגט מען הערט די נעמען באריכות, האט מיך אפגעקאלט אזוי, ס'איז געווען א שטאט קראלע, ווען סאטמאר רב האט פארלאזט קראלע, איז געווען צוויי רבנים וואס האבן געדארפט איבערנעמען די שטאט, דער עולם האט געוואלט. אז ר' אביש זאל עס איבערנעמען, דאס איז געווען ר' הערשעלע'ס טאטע, און א טייל פונעם אנדערן עולם האבן געוואלט אז ס'זאל עס איבערנעמען אן אנדערער, און מ'האט זיך געשלאגן און געראצט, און געגאנגען די שקצים זיי האבן ארויסגעגעבן בריוון אויף ר' אביש'לע, פיתם זיין ברויט איז פת עכום, בתם זיינע טעכטער זענען בת עכום, און עס איז אלץ געגאנגען מיט א הסכמה פון דעם וואס האט געשטופט אז דער אנדערער רב זאל ווערן דער רב, יא דאס איז דאס איז געווען דער אלטער היים אויך. אסאך מאל קען מען אונז נישט פארשטיין וויאזוי דער אייבערשטער האט געווארט אזויפיל יארן אונטערצוברענגען די אלע שקצים וואס געדארפט טון מיט הונדערט און צוויי הונדערט און דריי הונדערט יאר פריער, און אונז פארשטיי מיר נישט דעם וואס מען האט געלאזט לעבן, דאך אלעס געווען רשעים ארורים, ממש אומגעברענגט מענטשן משפחות, מען האט אריינגעשטעלט פאר ר' אבישל'ען אין די מקווה האט מען אריינגעשטעלט גלאז, פאר נישט פאר אים פאר זיין ווייב, שקצים, און ס'האבן עס געפירט די גרעסטע רבנים. ס'איז געווען אונטערגעשריבן אויף דעם ר' אביש'לען פיתם פת עכום און בתם בת עכום, און אונטערגעשריבן פערציג פופציג פון די גרעסטע רבנים פון אונגארן. און וויפיל איז ווערט אן אונטערשריפט? גארנישט! אה, מ'קען שרייבן, אונז קען מען אויך. דארף נישט האבן יענעמ'ס נאמען, כ'קען נעמען דעם נאמען אים אים אים גע ווי מ'זאגט יענעם געפרעגט, און דאס גייט אונז ענק אויסלערנען. אונז גיימער נישט לאזן ער זאל צו אונז באלעבאטעווען, בשום אופן נישט. און כ'האב אנגעהויבן אויסצולערנען די יוגנט, מ'זאל נאכשרייען, מ'וועט נאך נאכשרייען זיין מיין לעבן. מ'וועט יעדן נאכשרייען ביי לאו מעג מען יענעם נאכשרייען, סא האמיר פאר ענק נישט קיין מורא. א לעג'נט איז געווען אביסל עלטער פון אונז, צו וועלכע ס'האט אמאל געהאט דעם דברי יואל און מען האט אים געזאגט פארן רבי'ן און דער רבי האט געזאגט מען זאל זיי אינזין האבן פאר ולמלשינים. די שווארצע האבן דעם רבי'ן אינזין געהאט פאר ולמלשינים, זיי האבן געהאלטן אז ער איז אויכעט רבי'ן א סר מן הדרך. זיי האבן נישט קיין מורא געהאט פאר אים, זיי האבן נישט קיין מורא געהאט פאר קיינעם. און זיי האבן מצליח געווען. זיי האבן מצליח געווען. קוק די בני יואל האבן אויפגעבויט אן אימפעריע. באלד איז זי גרויס ווי אייך. פארשטייסט? און איך האב מיך אויסגעלערנט און איך האב אויסגעלערנט יעדן. פאר סאטמאר איז נישט דא וואס מורא צו האבן. זיי זענען א אנגעשוואלענער טייגער וואס האט נישט קיין חיות אין זיך. א פעיפער טייגער. סאו יעצט האב איך געשטאנען און מען האט לוחם געווען דארטן. און מען האט געזאגט יעצט גייט מען צו זלמן לייבן. און צו דעם האבן זיי אנגעקאלט שטעל עס אפ. זאג איך שטעל עס אפ? איך וויל אליין צוגיין אויך. איך האב נישט קיין מורא פאר ענק. פארוואס זאל מען עס אפשטעלן? עטץ לערנטס אונז די גאנצע צייט האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, ס'איז דא איין באשעפער, יעצט גייט עטץ לערנען ס'איז נישט דא איין באשעפער, צו ס'איז דא וואס האלטן אז יא און ס'איז דא וואס האלטן אז נישט, ווער זענט עטץ? אונז גיימער דאס נישט נעמען פון ענק. וואס עטץ קענטס קען מיר אונז אויכעט, נאר אמאל האט מען געדארפט האבן א צייטונג, און ווער האט דען געלט און כח צו דרוקן צייטונגען, היינט דארף מען דאס נישט האבן, היינט האט מען גארנישט, א אינטערנעט, אלעס קומט ארויס. שוין, ס'האט זיך אנגעהויבן נאך א זאך, ס'איז דא א ראביי וואס מ'האט אים ארעסטעד ווייל ער האט געהאלטן ציג פרויען מיט קינדער אין סלעווערי, אזוי ווי געדענקסט דעמאלטס די מעשה מיט דעם משוגענעם לב טהור, יעצט איז שוין דא נאך אזא מעשה אין ארץ ישראל, פלעגט ברענען זייערע פינגערס דער משוגענער, און און דאס איז א אלטרא ארטאדאקס ראביי מיט אן אלטרא ארטאדאקס קהילה, און ווען מען האלט וועמען אין סלעווערי מאכט מען סעקס אויכעט, ביקאוז ווי האט יענער רבי געזאגט, ס'איז געווען א רבי האט געוואלט וואוינען מיט א פרוי, ס'איז געווען זייער א שיינע פרוי, און כ'וויל נישט זאגן פון וועלכע חסידות ס'איז געווען, און די רבי האט איר אנגעהויבן צוצורעדן אז ער וויל מיט איר, ער וויל מיט איר האבן אן אפעיר, זאגט רבי ביסט משוגע? ביסט דאך א רבי, און דאס איז א הייליגע חסידות ווי אונז געהער מיר, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, א מאן איז מיין חסיד, ער איז מיין, זיין געלט איז מיין, זיין דירה איז מיין, זיינע קינדער זענען מיין, דו ביסט מיין, אלעס איז מיין, איך בין נאר א גוטער אז איך ברויך עס נישט, נוץ איך עס נישט. אט יעצט אז איך וויל מיט דיר האבן אן אפעיר מוזטו דיך דאך לאזן, אזוי קומען זיי צו נעבעך, דער עולם גלייבט נאך אין דעי בולשיט, ר' מאטעל האט זיך צוגעשטעלט נאך ניין אזאלכע שקצים רעבעס, יא איז בקיצור, און ער האט אנגעזאגט די פרויען זאלן האלטן א סודות פאר די משפחה, ממש ס'איז א אנבעליוועבל זאך, און ער פלעגט זיי אויכעט געבן אזאלכע פאנישמענטס, אזוי ווי די העלבראנץ דער משוגענער, געשלאגן און ער האט דעיס און ער האט יענץ, בקיצור דא רעדט מען פון א זעכציג יעריגע פרוי. ס'איז א שאנד אז מען קען אזא פרוי איינרעדן. בקיצור, ס'איז א גרויס אומגליק. יעצט אז דאס קוקן מ'האט אים איינגעזעצט ס'איז דא א פיקטשער פון אים, א מיט א בארד מיט אלעם מיט די גאנצע ניין יארדס. ער האט צוגענומען זייער געלט אויכעט. דאס איז דאך די זאך. קודם נעמען זיי צו די געלט מיטן סעקס און פארטיג. ס'געדוירט צוויי חדשים ביז די פאליס האט זיך אריינגעלייגט און ס'יעצט ארויסגעקומען. קודם האב איך געוואלט זאגן אז סקומט יעצט ארויס א מוראדיגע זאך אז די באמבע וואס האט נישט אויפגעפלאצט וואס מ'האט געטראפן אין א ווען די צוויי אלעדזשד דאמעסטיק טעראריסטס פון ניו דזשערסי האבן געהאט אזא שטארקע באמבע אז ס'האט געקענט אויפפלאצן פֿינף פוטבאל פיעלס און ס'איז שוין געווען צוזאמגעשטעלט. ס'איז אמאל געווען אן א סקול וואס קינדער אליין האבן צוזאמגעשטעלט א באמבע, זיי האבן געלערנט די סייענס אויף א באמב און זיי זאגן אז די ניו דזשערסי באמבע וואלט געקענט הרג'ען צוויי מענטשן זענען געהרג'עט געווארן. און סאיז סאיז איך מיין סאיז געווען פינף אול טוגעדער צוויי אידן צוויי גוים מיט עפעס א מיט עפעס א אנדערקאווער איז דאס איז נאך געווען רחמים וחסדים און זיי זענען אליינס מודה אז סאיז געווען א מוראדיגע זאך אז סאיז נאך נישט אנגעקומען אז יענץ זאל אויפפלאצן איז איך וויל ענק זאגן רבותי אונז לעב מיר אין אזא מין לינקע סאסייעטי איך ווייס איינער האט אמאל געהאט צוטוהן מיט די fbi? און וואס איז געשען איז אז זיי האבן געגעבן הונדערטערס, א האלבן מיליאן דאלער הונדערטערס, און ס'איז געווען אריינגעלייגט אזעלכע ספעשל בלעך וואס דאס האט געקענט כאפן ווי די געלט איז מיט אלעם. יענער איז געווען קלוג און ער האט גענומען דעם גאנצן זאק האט עס אוועקגעווארפן אין א וואסער און דעטס איט. און זיי האבן אים געזוכט, זיי האבן געזוכט פינף יאר, נאך פינף יאר האט ער זיי געקאלט איך בין דא, ס'איז שוין דורך סטעטשו אוו לימיטעישן און איך לאך פון ענק. ס'איז א לאנד. דאס איז אנבעליוועבל, פרעג איך אים וויאזוי האסטו געהאט גאטס און באלס צו טוען אזא זאך, זאגט ער ביסט משוגע, יעדער פון די עף בי איי האט א גערלפרענד און ער האט א דאס און א שיקסע אהער מיט אהין, איך טראסט זיי דען? זיי קען מען נישט טראסטן. כ'וויל ארויפלייגן דא א מינוט אביסל באריכות איינער וועט ענק אויפקלערן דעם שכל וואס דא איז פארגעגאנגען. כ'האב דא א שאלה פאר יעדעם, ס'זאגט דא די עף בי איי זיך יעצט מודה און דערציילט וואס פאר א שטארקע באמבע די צוויי שווארצע חברה וואס האבן נעבעך אויסגעהארגעט די פרוי און דעם בחור אין די דזשעי סי סופערמארקעט אין דזשערסי סיטי. זיי דערציילן ווי מעכטיג די באמבע געווען אז ס'האט געקענט הארגענען מענטשן פֿינף פוטבאלס אוועק, פינף גרויסע פוטבאלס אוועק, אזוי מעכטיג איז געווען די באמבע וואס מען האט געטראפן ביי זיי אין די גע'גנב'עטע יו-האול טראק, אז וואס? ס'איז געווען אזוי מעכטיג אז ס'האט געקענט אוועק הרג'נען מענטשן אזוי ווייט ווי פינף גרויסע פוטבאל פיעלדס, אזוי מעכטיג איז געווען די באמבע וואס מ'האט געטראפן ביי זיי אין די גע'גנב'עטע וואודהאל אין די יו, איים סארי אין די יו-האול ווען. די קוועשאן איז וואס טוט מען אויף מיט פאליציי, מיט סטעיט טרופערס, מיט עף בי איי, מיט די פייער ארמס, וואטעווער יו קאל איט, אלקאהאל טאבאק, איך ווייס ווי מ'רופט די אלע שיימעס א דפן, די אלע גרויסע מעכטיגע ארגאניזעישאנס וואס איז אונטער די עף בי איי. אז קיינער אויף די וועלט האט נישט געהאט קיין שפיר אז צוויי שרצים שטעלן צאם אזא מעכטיגע באמבע וואס טאמער עקספלאדירט עס קען עס אזוי שטארק עקספלאדירן אזוי ווייט ווי פינף גרויסע פוטבאל פיעלדס, אזוי מעכטיג איז געווען די באמבע, אזוי שטייט דא, די עף בי איי איז זיך היינט מודה דערויף, אזוי ווייט ווי פינף פוט. פוטבאל פיעלדס אוועי, אזוי מעכטיג איז געווען די באמבע, קיינער אויף דער וועלט האט נישט געהאט קיין שפיר אז צוויי שרצים שטעלן צוזאם אזא מעכטיגע באמבע דא אין ניו דזשערסי, צו ווערעווער ס'איז געווען, זיי דארפן קודם כל קויפן די אלע קעמיקעלס, מיין מען דארף דאך צוזאמשטעלן א באמבע, מען דארף דאך קויפן די אלע קעמיקעלס צוזאמצושטעלן, איינער האט געמוזט עפעס וויסן. איינער געמוזט עפעס פילן הו מיסט דיס אפערטוניטי, יעצט מיט די עף בי איי, מיט פאליציי, מיט סטעיט טרופערס, אלעס וואס דער גאווערנער זאגט צו און אלעס, וואס טוט מען אויף מיט אלע די גרויסע מעכטיגע. זאכן וואס מיר האבן, עף בי איי, פאליציי, סטעיט טרופערס, קיינער האט נישט געהאט קיין שפיר דא אין אמעריקע, דא אין ניו יארק, דא אין ניו דזשערסי, צוויי יונגע שרצימלעך שטעלן צאם אזא פאוערפול באמבע וואס קען עקספלאדירן אזוי ווייט ווי פינף גרויסע פוטבאל פיעלדס, אזוי מעכטיג און אזוי שטארק, קיינער האט נישט געהאט א הוה אמינא א פילינג עפעס, הו מיסד דיס? זעמיר נישט אויס דא אין אמעריקע א חוזק נאך אזא מעשה? אז ס'קענען זיצן שרצימלעך און צאמשטעלן אזא פאוערפול פאוערפול באמבע, אונז האמיר סי איי עי, אונז האמיר עף בי איי, אונז האמיר די ען סי איי עי, וואטעווער יו קאל איט, די אלע שפיאנארט ארגענעזעישאנס. סי איי עי, וואטעווער, אין די די סטעיט דעפארטמענט און אין די דיפענס דעפארטמענט שטעלן צאם צוויי שרצים אזא מעכטיגע באמבע קיינער ווייסט נישט, קיינער האט נישט קיין שפיר, קיינער פילט נישט, קיינער, וויאזוי איז דאס מעגליך? אדרבה איינער קען דאס ענטפערן?
כ'האב נאר געוואלט צולייגן, טאמער איינער ווייסט נישט וואס דאס הייסט א פוטבאל פיעלד זאל ער וויסן, אז מ'האט געמאכט די סיום הש"ס יעצט אין די גרויסע מעט לייף סטעדיום, דאס איז איין פוטבאל פיעלד, פיגער פינף מאל אזוינפיל, דאס פיגער איט אוט, ס'דא אן איידיע פון וואס דא האנדלט זיך? ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז אזוי נישט סעיף, נאכדעם קומט אויף דער בהמה, דער שלעזינגער. שלעזינגער זאגט מ'איז אלץ געווען אונטער די גוים און מ'זאל זיך לאזן פאר די גוים און די גוים זאל זיצן, די עף בי איי ארבעט אויך אזוי, אז זיי זעען ס'איז דא אידן בהמות און דעיר נאט אינטערעסטעד ווען מ'זאגט זיך אליין צו ראטעווען און צו העלפן, העלפן זיי זיי אויך נישט. זיי ווייסן, דער איד האט א סיסטעם, ער טוט גארנישט פאר זיך, און נאכדעם אז ס'געשעהט אים אן אומגליק הייבט ער אן גאווערמענט, גאווערמענט, ער פייפט זיך אויס פון דיך, און דאס זאלט עטץ אנהייבן צו פארשטיין. דער גוי זאגט א ווערטל, גאד העלפס די פיפל הו העלפ דעמסעלווס, איף יור נאט גאנא העלפ יורסעלף, קיינער גייט דיר נישט העלפן. מען דארף דאס נעמען זייער סיריעס די פרשה, עף בי איי האט יעצט ארויסגעגעבן דעם אמת. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, אונז ווייס מיר אז יעדע פרוי. איז זייער אן איידלע זאך, שי נידס האר ווי מען זאגט צניעות און האר רעספעקט, יעדע פרוי האט אנדערע וועגן, זי וויל נישט מען זאל זיי אזוי זעהן אזוי זעהן, אונז האבן מיר דאך דא א מורא'דיגע זאך יעצט דא אין לאנד, איז דא פרויען וואס זיי זאגן איך האב מיך באקוקט מיט א שפיגל איך האב נישט קיין חציצות אין די בעק, איך וויל אריין גיין אין די מקווה איך וויל נישט קיין שום פרוי זאל מיך אנקוקן, אפילו א פרוי וויל זי נישט זאל זי אנקוקן. האט זיך דא געטוהן מלחמות, און וואס איז געווען די סוף? סוף איז געווען אז די רבנים האבן געזעהן זיי האבן נישט קיין עצה מיט די פרויען, און זיי האבן עס מתיר געווען, זיי האבן נאר געטענה'ט אז מען זאל נישט זאגן אז כשר, אז דו ביסט גע'טובל'ט גוט. די פרוי לאכט זיך אויס, זיי האבן געזאגט אז אין הימל איז דא א מלאך וואס איז זאגט כשר, ווען מען זאגט דא כשר, דעי דאונט קעיר פאר אלל דעט. דעי וואן טו נאו וואן טינג, קיינער קען מיך נישט אנקוקן נאקעט רייט, עספעשעלי ס'איז דא אזויפיל חאזעריי, ס'איז דא אין ביתר איז דא יעצט א פרשה וואס א פרוי האט מגלה געווען אז זיי האבן ווידיאוס פון אלע פרויען עד כדי כך אז א פרוי איז געזעסן צו לאנג אין די באדע צימער האט דער רב איר אריין געזאגט יור דער טו לאנג אלרעדי. ס'איז א חאזעריי וואס דא גייט פאר, נאכדעם פארקויפט מען דאס פאר צוויי דריי טויזענט דאלער פאר אויסלאנד פאר פארנאגראפי פאר אזאלכע אראבישע לענדער וואס דארט איז אסור די אלע זאכן, דער רב וויל איינס איינער פון די רבנים האט מודה געווען אז מען באצאלט פאר דעם צוויי און א האלב טויזענט דאלער פאר א פיקטשער, איך ווייס דערפון, איך ווייס ווייל איך האב געארבעט פאר פייוויש מענדלאוויטש איך האב געדארפט בויען א מקווה האט ער אויך געהאט הידען קעמערעס פון אלע מיידלעך, ביוטיפול מיידלעך פון איך ווייס פֿופֿצן ביז אַכצן יאר. און ס'איז געקומען איינער און ער האט עס אפגעקויפט און דאס האט מען פארקויפט אין פאבס אין ענגלאנד, ס'איז א שרעק, איך האב אייך שוין פארציילט די אלע מעשות, עניוועי וועגן דעם בין איך אוועק פון די מקווה, עניוועי למעשה איז דא אבער נאך א זאך, שטייט כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, תאמר איז אמירה רכה און תגיד איז שטרענג, דברים קשים כגידין, פאר די אידן האט דער אייבערשטער געזאגט שטרענג. פאר די פרויען האט ער געהייסן מען זאל רעדן צו זיי איידל. למעשה, איך האב שוין אסאך מאל מעורר געווען, איך בין מודה פאר די רבנים, אונז האמיר א גרויסן פראבלעם, איך האלט, איך האלט ביי כמעט דרייסיג אדער פערציג פראצענט פרויען וואס זיי גייען נישט אין קיין מקווה אינגאנצן. זיי גייען נישט. וואס קענסטו זיי טון? קענסטו אויך גארנישט טון. זי גיבט א זאג פארן מאן, טהורה אני. דעטס איט. א גוטן ביד. יעצט, ס'דא מענטשן וואס ווילן אבער מיט כח געוועלטיגן אויף כלל ישראל און דאס גייט נישט זיין און מ'דארף זייער וואטשן. יעצט ארויסגעקומען א בריוו, ס'דא א ועד לטוהר מחנינו אין קרית צאנז נתניה, אבער דאס האט נישט צוטוהן מיט די משוגענע אונטערוועש, אינטערנעט. דוד עקשטיין איז אריין אין א פרויענס שלאף צימער אין מאנרא באקוקן צו זי האט נישט באהאלטן דארט עפעס ווידיאו, ס'איז א חזר'יי, און ס'איז אן אנדערער ועד לטוהר מחנינו. שטייט אזוי, שרייבן א בריוו פאר א מענטש, כפי שנודע לנו לאחרונה, אזוי ווי ס'אונז באוואוסט געווארן, אשתך שתחיה, לא ממש זהירה בהלכות קדושת הבית, זי געבט נישט אבאכט אויף הלכות נידה, ויש לנו חשש גדול שהיא לא נזהרת בבדיקות, זי מאכט נישט געהעריג בדיקות.

והיא חייבת לעשות את הפסק טהרה בלשכה שלנו, רבונו של עולם, זי מוז אריינגיין אין די לשכה פונעם בית דין און הוועד למען טוהר מחנינו און דארט מוז זי גאר מאכן די בדיקה תחת פיקוח של אחד הרבנים, איך האלט אז דער רב זאל איר מאכן די בדיקה אויכעט, ס'איז אסאך בעסער אזוי, און ער זאל אנכאפן דעמאלטס אזוי ווי סרול האגער בהוד יפיו, ואחר. שינתן אישור שהכל בסדר, ווען מען וועט געבן א אישור אז אלעס איז געווען בסדר, תוכל לספור ז' נקיים. כל בוקר וערב היא תתייצב בלשכה, זאל זי קומען און זיך שטעלן ביי די לשכה אינדערפרי און ביינאכט, ותעשה בדיקה בוקר וערב. קודם האב איך געוואלט זאגן אז דו האסט פארגעסן די נודע ביהודה זאגט בדיקת צהריים אויך, איך האלט אז יו וואנא ריעלי ענדזשוי סעקס, זאג איך זי זאל קומען בדיקת צהריים אויך, דאס הייסט זיך אזא מין חזר'יי וואס מען מאכט פונעם אייבערשטנ'ס תורה, עניוועי, און זי זאל קומען און זאל עס דארט מאכן, ואחר שבעה ימים אם הדיין שלנו יאשר שהכל היה בסדר היא תוכל לילך למקווה, נאכדעם קען זי גיין מקווה, כמובן תחת פיקוח של אחד מן הרבנים הגאונים שליטא, אי קיום ההודעה עלול לגרור תוצאות מאוד חמורות. דאס נישט איינהאלטן דעם הודעה עט ברענגען הארבע רעזולטאטן. כולל הכרזה על כל הילדים שלכם מיט ארויסרופן אויף ענקערע קינדער כבני נידות אז זענען כבני נידות וכמובן שהילדים שלכם לא יוכל ללמוד במוסדות שלנו, סך הכל די קלויזנבורגער רב האט געטון אזא שייגעץ שטיק, דער אלטער, ער האט געוואלט באקומען גרויס געלט.

אונטערגעשריבן הרב בערנארד בשם הוועד ימח שמו דער ועד לטוהר מחנינו קריית שוואנץ נתניה און דער הרב בערנארד ער מיינט ער טוט דא א טובה פארן אייבערשטן איך וויל אייך עפעס זאגן ווען די פרוי וויל דיך אויספאפן קען זי דיך זיבעצן מאל אויספאפן איז א דזשאוק די גאנצע זאך. און מיט וואסערע רעכט האסטו איר אנצולייגן דאס די פרוי זאל מוז קומען אין ענקער לשכה צו מאכן א בדיקה? מיין ווען דארטן שטייט א פרוי, איך זאג שוין לאנג די דברי חיים זאגט אז א פרוי וואס איז א חכמה ס'איז א קלוגע קען מען ניט טראסטן אויף בדיקות און אזוי דארף זיין אונז האמיר איינגעפירט אין אמעריקע אונז האמיר עס איינגעפירט מיט בלוט אז ס'זאל זיין פרויען אין זייער אסאך פלעצער ווי ס'דא מעדיקל סענטער און א פרוי קוקט אריין און זי זאגט פונקטליך אז ס'איז נישט, ס'איז נאר א מכה, ס'איז נישט פון אותו מקום, דא אין ארץ ישראל איז אויך אזוי, איך קען דא אסאך בלניות, איך קען ר' מאיר בראנדסדארפער'ס בלנית וואס ער האט אויף איר ווי מ'זאגט געטראסט, איך וויל פארשטיין וואס זענט עטץ משוגע געווארן לעצטנס אז עטץ עטץ ווערן משוגע עט עטץ ארויפפירן כלל ישראל אתם המיתם את עם השם איר זענט משוגע איך זאג ענק נאכאמאל צודרייט, סאטמאר האט אויך פרובירט, מען האט גענומען דוד עקשטיין זאל אריינקריכן אין בעדרום און זעהן צו צווישן די פענטיס האט זי נישט עפעס א ווידעא, ס'האט גארנישט געהאלפן, חברה האבן אוועקגעמופט פון דארט און געזאגט סקרו יו אלל, זענען געגאנגען אויף ליובאוויטש לערנען, איי דאנט אנדערסטענד וואס ווילט עטס דא אקאמפלישן, יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, ווען איך זעה ס'איז דא שיעורים אין יעדע קהילה, מען האט געמאכט א נייעם גאט וואס דאס הייסט דף היומי, דאס איז די גאנצע הירוס כל התורה כולה. א איד האט פון דף היומי גארנישט, איך האב דורך געלערנט אנדערטהאלב מאל שס, איך האב גארנישט פון די גאנצע זאך, קיין הלכה ברירה ווייס איך נישט, איך ווייס יא ווייל איך האב פארגעלערנט האב איך געמוזט יעדע זאך זאגן, דו קומסט ארויס מיט גארנישט, דו קענסט נישט מיטהאלטן א דף א טאג, דו קענסט נישט, אפילו א גוטער קאפ קען נישט מיטהאלטן, ס'ווענדט זיך אין וועלכע מסכת, סאו וואס האסטו פון דעם בולשיט, ווען מ'זאל לערנען הלכה היומי הלכות נידה וואלסטו געהאט עפעס דערפון, געמאכט א גאנצן גאט פונעם דף היומי, ס'איז אומגעברענגט אידישע צייט, איך זאג ענק נאכאמאל, דאס האט דער סמך מם אליינס געמאכט, והא ראיה, דער טשאטקובער האט עס נישט געמאכט, דער טשאטקובער האט נאר געזאגט פאר ר' מאיר שפירא, און ר' מאיר שפירא האט עס אויך נישט געמאכט, שפעטער מיט א האלב יאר איז גערער רבי אריין געקומען אין שול, האט ער געבעטן מען זאל אים געבן א גמרא, ער וועט לערנען דף יומי, ס'איז א וועיסט אף עווערי מינוט. און איז געקומען דער צווייטער, דער ליבאוויטשער רבי, נאך מער משוגע געווען, אבער זאל געלערנט רמבם יומי, זאל קענען אלע דעם רמבם, וואס האסטו דערפון? האסט עפעס א הלכה פון דעם? גארנישט! יעדער משוגענער טרעפט אויס וועגן אלץ צו צושטערן די תורה. יעצט האט א משוגענער אויסגעטראפן אז מען מוז גיין אין די לשכה פון נתניה, און דארט זאל זיך די פרוי אראפנעמען די פענטיס צו צושפרייטן ביידע פיס, ווי דער חתם סופר זאגט מען זאל ארויפלייגן אויף א פיסן בענקל, מען זאל מאכן גרינגער די בדיקות, און זאל זיך ווייזן פארן רב פונקטליך ווי אזוי זי מאכט עס, און די רב זאל קוקן צו ס'איז שוין אריין אינגאנצן אריין באותו מקום, און צו ז'האט עס ארומגענומען, און ווען נישט די רב קען צוהעלפן אויכעט, און טאמער וויל ער נישט אריינלייגן זיין הענט ס'זאל נישט שטינקען פון איר וועדזשעינע. קען ער נעמען זיין פּיפּיק און ער קען ארומדרייען מיטן פּיפּיק, מאכן א בדיקה, ארויפלייגן א שמאטע, רחמנא לצלן וואס איז געווארן פון די רבנים, רחמנא לצלן וואס איז געווארן פון כלל ישראל, ווען דער אייבישטער וועט אונז פרעגן פארוואס מ'האמיר נישט געהאלטן די תורה, אונז וועמיר נישט דארפן גארנישט ענטפערן, וועט מען זאגן, קוק וואס מ'האט געטון מיט א אידישע טאכטער, מ'האט איר געזאגט אז זי זאל קומען צו א בית דין שטיבל און זאל זיך דארטן אראפציען די פענטיס און מ'וועט מאכן דארטן די בדיקות מיט קוקן צו זי מאכט עס גוט. וואט דע העל איז אלל דיס גאוינג אן? יעצט ווען מ'לערנט פאר אין אלע קהילות צוויי מאל א טאג הלכות נידה, הער איך, דו לערנסט דאך נישט דאס אויך נישט, וויאזוי זאל די פרוי טאקע וויסן וויאזוי צו מאכן א בדיקה און ווי צו מאכן, אפשר מאכט זי די בדיקה אין די מחילה? איטס אנבעליוועבל די בולשיט וואס כלל ישראל גייט דורך, און דאס שטייט אין אלע ספרים, אין זוהר הקדוש, א בעקבתא דמשיחא, עט זיין די סמך מם, עט זיין די רבנים, עט זיין די ערב רב, און שוין, און דער עולם וויל נישט דערהערן וואס מען טוט דא מיט כלל ישראל, און ווען מען עט זיך כאפן עט שוין זיין אביסעלע צו שפעט, ס'איז ממש ס'איז א שאנדע וואס מען טוט, איך בעט דעם קלויזענבערגער רב ער זאל אויפהערן מיט די משוגעת'ן, ווייל דו'סט נישט אזויפיל פרויען ראטעווען וויפיל פרויען דו'סט פארלירן, דו'סט פארלירן כלל ישראל'ס מעדזשארעטי וואס זיי עלן זיך אויסלאכן, יעצט איך וויל פרעגן נאך א זאך. דו קענסט קאנטראלן א מענטש אין אמעריקע? ס'איז דא הונדערטער מקוואות, ווי קענסטו יענעם קאנטראלן? איך האב דאך דאס געשריבן צו דעם אפגעריסענעם פערד ר' מאטעלען, ער האט מיר געזאגט איך וויל נישט זאלסט מאכן א מקווה פאר רב ניישלאס, פרעג איך אים פארוואס נישט? מיין שווער, פארשטייסט? דאס איז דעם היינטיגן דוד'ל דעם רשע'ס טאטע, ער איז אויך נישט, די עפל איז נישט געפאלן ווייט פון בוים, ס'איז אויך געווען זיינע פארביסענע הינטישע זאכן, דער קאלאראשער שווער האט געהאלטן ס'מוז זיין נאר איין מקווה אין א שטאט אזוי קען מען קאנטראלירן.

יא, פארוואס נישט, פאר אפאר טויזענט לעי, די רייכע נגידות'טעס האבן נישט געוואלט קומען, די אלטע פארקאקטע פארשטינקענע מקווה'ס. איינמאל דער אלטער סקולענער רב איז געווען ביי די חופה, און ער פרעגט די פרוי, הויעך הויעך ברבים, זאג מיר, דו ביסט געווען אין מקווה? זאגט זי, ס'הייסט רבי, וואס צודרייסטו מיר א קאפ, דו זעסט נישט כ'האב דיר געברענגט א צעטל פון די מקווה אידענע? זאגט ער, דאס צעטל זעה איך, נאר כ'מיין אז דו ביסט נישט געווען, ער האט געהאט רוח הקודש, דערס נאטינג טו טאלק אבאוט, ער איז געווען א הייליגער מענטש, מ'רעדט נישט דער סרול אברהם, מ'רעדט זיין טאטע. בקיצור, און ער הייבט איר אן נאכאמאל צו פרעגן, נעמט זי זיך וויינען, וואט דע העל איז גאוינג אן וויט יו, איך ברענג דיר א צעטל ווי יעדע פרוי, וואס האקסטו א טשייניק? זאגט ער, איך האלט אז דו ביסט נישט געווען, מען האט גערופן די מקווה אידענע, איך פרעג, זאג מיר, די פרוי איז געווען אין מקווה? זאגט זי, ניין רבי, זי האט געקויפט פאר פינף טויזענט לעי, האט זי געקויפט דעם צעטל, פרעגט ער איר, אזוי, נו אויב אזוי וואס האב איך פון דיר, אז דו זאגסט מיר ליגן, דו געסט אזא פאלטש צעטל, און די פרוי איז צאמגעפאלן נאך פאר די חופה, די בלנית, אבער דאס איז אויך געווען נאר איינער צווישן טויזענט א סקולענער רבי, די איבריגע האבן אלע געקויפט פאר געלט.

געהאט די פיסק צו עפענען, אנטשולדיגט שטייט דא א צעטל אז די אלע וואס דארפן גיין צו דער ארבעט מעגן אריינקלאפן. די אינגערמאן האט זעקס יאר נישט געהאלטן קיין טהרה, נאך זעקס יאר איז ער שוין געווארן עלטער, שוין געווען דרייסיג איז ער מיר געקומען זאגן וויאזוי טוט מען תשובה, וויאזוי קומט מען צוריק אויף די רייט טרעק. זאג איך תשובה ווייס איך נישט, כ'בין נישט באקאנט אין דעם, ווילסט איך זאל דיך אויסלערנען, וועל איך אויסלערנען ווי מ'קומט צוריק אן די רייט טרעק. סערוויס געט מען נישט. טאמער איז דא איינער וואס פסקנט איז עס זלמן לייב פיליפ א אפגעריסענער פערד ער קען נישט פסקנען אויך נישט און אודווארי רב האט מיר פארציילט אמאל האט ער געפסקנט פאר א אינגערמאן דם בתולים פונקט פארקערט ווי שטייט אין שולחן ערוך האט ער יענעם געזאגט דעם אינגערמאן פייף אן זלמן לייב איך וועל דיר זאגן וואס צו טון גייט זלמן לייב און ער קאלט אפ אודווארי רב אונז זעמער רבנים איר באליידיגט אונז דו דר'ערדליגער וואס דו ביסט האסט נאך דעמאלטס נישט געקענט כ'ווייס נישט צו היינט קענסטו, איך האב אריינגעשיקט א בריוו ער זאל אויסשטעלן מיין ווייב'ס וסת און ער האט נישט געוואוסט ס'איז מיין ווייב'ס, און ער האט זיך טועה געווען פיר מאל אויפן זעלבן צעטל, ס'איז געווען א וסת קבוע להפלגה און לדילוג, דער מענטש האט נישט געוואוסט אין זיין לעבן צו זאגן אז אזוי סערוויס געט מען נישט, רבנים וואס זיי קענען הלכות נידה איז נישט דא, טאמער איז דא א רב וואס ער הייסט פון די גרעסטע חשובים פון די עלטערסטע רבנים,

דו הייסט אליהו מלאך הברית? חצקל טייטלבוים פון קליימער, אבער נחום ראזנבערג האט דארט נישט קיין דריסת הרגל, פארוואס? ווייל עה ענזל שטערן און דער יצחק לבנה שטערן האבן אים ארויסגעטראגן פון דארט, און דער חסר דעה דער ווייסט איז דא דארט איינער וואס זיין טאטע איז געווען א משוגענער אין לונדון, ער האט געדאווענט א גאנצן טאג, מען האט מען האט זיך געמוזט אפגעבן מיט אים, ער איז געווען א טאטאל וועקאו, דער מענטש איז געווארן גבאי אין בית מדרש. און מיר צוגעקומען מיט א שירעם און ער האט מיך געוואלט שטעכן, און איך זאג אויף שטעכן איז מען נישט מחיוב צו דאווענען מיט קיין מנין, ווייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. עטס פארשטייטס וואס דא גייט פאר? סערוויס געט איר נישט, איינמאל א יאר שיקט מען ארום צעטלעך אין די גאנצע וועלט מען זאל לערנען הלכות נידה, איך האב ענק דערציילט פאר יאר צו פאר צוויי יאר האט א פרוי געזאגט פאר איר מאן, הלכות נידה? דאס דארף מען נישט האלטן, שובבים לערנט מען הלכות נידה, זיי ווייסן שוין אלע פרויען, און סערוויס געט מען נישט. און ממילא זעהן מיר אויס אין דער ערד. יעצט גייט מען קוקן צו יעדע פרוי מאכט טאקע געהעריג א הפסק טהרה. עטס זענטס משוגע? אין ארץ ישראל האבן ניינציג פראצענט פרויען נישט געוואלט מען זאל זיי באקוקן, די היימישע פרויען. די רבנות האט נישט געהאט קיין ברירה, זיי האבן געזאגט על פי הלכה קען מען פילן מיט די האנט אז ס'נישט דא קיין חציצה, היינט איז דא גוטע שפיגלען. נאר געזאגט מ'האט נישט זאגן טהורה, זי האט אסאך מיט דעם טהורה. עניוועי, וויל איך ענק זאגן, קרית צאנז. נישט נאר סאטמער גייט זיין רעספאנסיבל פארן אייבערשטן פארוואס מ'האט אפגעפירט כלל ישראל, נאר עטס גייטס אויך זיין רעספאנסיבל, ענד איי דאונט אנדערסטענד וויי יו דואינג סאטש א סטופיד סילי טינג. יעצט דער וואס האט מיך געוואלט שטעכן הייסט על פערד, א געזונטער פערד, לעקט זיך צו קהל ייטב לב, און ער גייט מיך שטעכן? ווער איז ער? א זון פון א משוגענעם, און ער איז אויך האלב משוגע, און ער האט אפאר קינדער וואס זענען אויך נישט אינגאנצן אין דער ארדענונג. עניוועי, כ'וויל נישט ווייטער גיין וועגן דעם סאבדזשעקט, נאר כ'בעט צאנז, זייטס נישט קיין שוואנץ, און הערטס עס אויף. קלויזנבורגער רב האט זיך אזוי מוסר נפש געווען אז מ'זאל האלטן טהרה, דער אלטער, איך דענק, איינמאל אין בית מדרש, איך בין געווען א בחור, כ'בין געווען אין קרית צאנז, בין איך געגאנגען דארטן אמאל אויף שבת און כ'זע, און ער האט נישט געקענט אויספיגערן א עפעס א בדיקה, האט ער זיך ארויפגעשטעלט, ער האט געהייסן מ'זאל שטעלן א בענקל מיט א טיש מיט נאך א טיש און נאך א בענקל אויף די בימה, און ער איז ארויפגעקראכן אפשר צוויי דריי שטאק הויך אין בית מדרש, און איז צוגעגאנגען ביז צו די פלארעסענט לייט, און ער האט עס באקוקט, איטס אנבעליוועבל סייט. ס'דא קלויזנבורגער וואס געדענקען דאס. נאכדעם ווען ער האט דאס אלעס געטוהן, זאגט ער פאר דעם יונגערמאן צוויי זאכן, קודם כל די בדיקה איז כשר, און צווייטענס איך וויל דיר זאגן זאלסט היינט נאכט זעהן דיין ווייב זאל גיין אין מקווה, זאל חלילה נישט מרחיק זיין א ליל טבילה און אפשטופן, חלילה נישט, דאס וואס מיר איז שווער געווען עס אויסצופיגערן, דאס איז ווייל איך האב נישט דא די פלארעסענט לייטס לעבן מיר, האב איך געמוזט ארויפקריכן, אבער זאלסט חלילה נישט מחמיר זיין. זאלסט קומען היינט נאכט צום טיש וויל איך זאלסט מיר געבן א ווינק מיטן אויג יא און מיין ווייב איז געוען אין מקווה. וואס הייסט אמאליגע ערליכע אידן קומען מיט קאקערס מיט שמאקערס מיליאנען זיי גיין קוקן ווי אזוי א פרוי מאכט א בעביק ישמעאל גא סקרו יור סעלפס. א מזל דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט אפאר מענטשן נאך די קריג וואס זענען נארמאל, ווייל ווען אונז האבן די משוגעים דוד עקשטיין גייט אריין קוקן צו די פרוי האט אין די פענטיס צו זי האט אזא פון דיין ווידיאו א יו עס בי און דא גייט זי פאר א בית דין זי מוז אראפנעמען. אויסטון די אונטערהויזן און מאכן א בדיקה, און דער דיין וועט קוקן וויאזוי זי מאכט עס. דו ווייסט וועלכע חזיר'יי דאס איז? איך האלט ווען א פרוי גייט מיט מיט דעם כיוון, זי איז א משוגענע. איי, זי האט מורא אז וואס מ'וועט זאגן אז אירע קינדער זענען בני הנידה, שי שוד טעל דעם אלל טו גאו סקרו דעמסעלווס, דעטס אלל. און זיי האבן געוואלט אז איך זאל זיי לאזן אז מ'זאל שטופן די קינדער אין די מחילה, האב איך זיי אויך געזאגט, יו קען אלל גאו סקרו יורסעלווס. סאו איך וויל ענק עפעס פרעגן, עטץ האלטס אז איך עס נישט קיין טשולענט שבת ווייל זיי האבן ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר? זאלן נעמען דעם חרם און אריינשטופן אין די מחילה, איך האב נישט פאר זיי קיין מורא, דערווייל פאר איך אסאך בעסער ווי זיי, און די זעלבע גייט זיין מיט די גאנצע הלכות נידה, זיי וועלן פארן זייער שלעכט, און איך האלט אז די פרויען זאלן דאס פראטעסטירן. אזא חזיר'יי האב איך נישט געגלייבט, אונז זעמער אזוי אנגעדרייט און אנגעקאקט אז ס'איז ממש ממש א שרעק. יעצט איז דא א ברוכים הבאים פארן שבת סגילה פון דעם קרולער חצר הקודש איז דא דארטן א מיידל אינגאנצן אויסגעשניטן און זי האלט דעם סיגן פון ברוכים הבאים פאר יעדן, יא אונז האמער זיך אזוי געריקט צו די לינקע זייט און נאכדעם שטייט איינער, ער גייט מיט א ברייטן ביבער היט, ער זעט אויס צו זיין א חסידישער אינגערמאן און ווייזט די מידל פינגער, ס'איז אנבעליוועבל, און נאכדעם איז דא ווי א די מחותענעסטע גייט צו צום רב און זי זאגט אים פונקטליך וויאזוי ער זאל טאנצן מצוה טאנץ, דו הערסט וואס דא גייט פאר? אונז זעמער אזוי נעבעך אין דער ערד, און דער עד טוהר מחנינו אז מ'זאל בודק זיין די פרויען מיט די בדיקה, איז דאס א חלק פון דעם עדווערטייזמענט? ס'איז אנבעליוועבל! רבותי, מ'דארף עס אפשטעלן, מ'דארף רעדן צו די רבנים זאלן ווערן נארמאל, ווייל טאמער נישט פארלירן זיי דעם עולם. איך לייג דא ארויף נעבעך וויאזוי עס זעהט אויס די משפחות אין ארץ ישראל, מיט געיס, מיט לעסביענס, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז איך זע אז דער עולם האט א טעות, דער עולם האלט אז איך זאג ליגן, נע איך זאג נישט קיין ליגן, דאס וואס מ'האט גע'אסר'ט מיין האטליין דאס איז ווייל ס'איז מגולה, ס'האט גארנישט צו טון מיט ליגן. אפילו ווען ס'איז אמת, טאר מען עס אויך נישט אויסהערן. קאלט מיך יעצט אן א אינגערמאן, ער זאגט מיר, דו ווייסט, מענטשן האבן דיך דאך פרעגן אז דו ביסט דאך א ליגנער, ווי קען זיין אז איינער קומט פון א חסידיש הויז און ער האט נישט געוואוסט אז מען דארף גיין אין מקווה, נישט ער און נישט זי? האב איך אים געזאגט, לאמיך דיך דערמאנען וויאזוי סאטמאר האט אויסגעזען אין די אמאליגע יארן, סאקמער קאקמער, כ'וויל דיך דערמאנען, זאלסט פארשטיין. סאקמער קאקמער האט אויסגעזען אזוי אין די אמאליגע יארן. ר' משה יוזעפאוויטש, וואס ער איז שפעטער געווארן א שיקער, מ'האט אים נעבעך, מען פלעגט אים אויפפיקן אין בראדוועי, פלעגט קויפן צו טרינקען, און מ'האט אים נעבעך אהיימגעברענגט אין כולל שיכור'ערהייט. איז דער יוזעף פאפיטש, הערטס אויס א מעשה, ער פלעגט לערנען מיט די חתנים וויאזוי מ'דארף זיך אויפפירן אין מעריד לייף. האט ער געהאט א צעטל וואס דארט איז געשטאנען אזוי, דער חילוק צווישן דעם אותו מקום די וואדזשיינע פון א חיה, פון א בהמה, און די חילוק פונעם אותו מקום מיט א פרוי, מיט א לעידי, איז דער נודע ביהודה מסביר אז אזוי ווי דארטן איז דא די צאמקום פון די פיס פון די פרוי, דארט קומט זיך עס דאך צוזאם. איז דא דארטן אסאך פלייש, און אמאל קען זיין אז מען שטופט אריין דעם אבר אינעווענדיג, און למעשה איז מען נאכנישט אריין אינעם לאך, מען איז אריין אין די העווי מיעט וואס איז ארום און ארום. מה שאין כן ביי בהמה איז נישט דא דאס, א בהמה איז עס סטרעיט ווייל ס'איז נישט דא דארטן קיין קנייטשן, אזוי זאגט דער נודע ביהודה אין א תשובה. יעצט איך וויל פרעגן יעדן נארמאלן מענטש וואס ער האט א גראם שכל אין קאפ, וואס איז דאס אונז נוגע? קענסט מיר זאגן? איך דארף וויסן וויאזוי ס'זעהט אויס ביי בהמה דער אותו מקום און ביי א פרוי דער אותו מקום? דאס דיס רילי מעיק סענס? און ווער ס'גלייבט נישט די אלע געדענקען, מ'האט אונז געגעבן אזא צעטל און מיט דעם איז געווען גאנץ הלכות נידה. יעצט פון ווי האט דער בחור געדארפט וויסן אז א פרוי דארף גיין אין מקווה? דיד הי העוו עני נאלידזש אוו דיס? אונז זעמער דאך געווען אזוי אנגעקאקט, יעדע פרומע בהמה האט אויסגעלערנט וואס מען טאר נישט לערנען, פארשטייסט? איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים יארן לאנג, און כ'קען ענק זאגן, כ'האב קיינמאל נישט געלערנט א בחור וואס מען דארף צו טון, אוי זיי האבן פונקטליך געוואוסט וואס מען דארף צו טון, דעי ווער דעם העפי, אה זיי קענען שוין גיין וואוינען מיט די פרוי, ס'וועט שוין זיין לעבעדיג. זיין, קיינמאל האב איך נישט געדארפט זאגן וואס מען מעג טון און וואס מען דארף טון, איך האב נאר געדארפט זאגן וואס מען טאר נישט טון, איר פארשטייט? דא האט מען געמאכט אלעס איז פרום, זאגט מיר יענער יונגערמאן, איך בין א סאטמארע תלמיד, גלייך אזוי ווי דעם וויקטעם וואס דו האסט יעצט אויפגעדעקט, איך האב אויך נישט געוואוסט, און מען האט פאר מיין ווייב אויך נישט געזאגט ווייל מען האט זיך נישט געטארט רעדן, ענד געס וואט? מיין ווייב איז נישט געווען קיין יתומה, זי איז געווען א פיינע ערליכע אידישע טאכטער, און די ערשטע פיר יאר האבן מיר אונז אויך נישט געוואוסט אז מען דארף נוצן א מקווה, פיר יאר, פרעג איך אים וואס איז געשען נאך פיר יאר, נאך פיר יאר איז געשען אז מיין ווייב איז געזעסן אמאל ביי עפעס א שיעור ווי מען לערנט פאר, וועגן גיין אין מקווה, וועגן וועגן וויאזוי מען פירט זיך אויף אידיש, און עס איז שוין געווען ווי מען זאגט נאך אפאר יאר וואוינען מיטן מאן, ס'איז שוין ווי מען זאגט נמאס די גאנצע זאך עניוועי. ס'איז שוין נישט אזוי עקסייטינג. דעמאלטס האט זי ערשט אנגעהויבן צו הערן אז מען דארף גיין אין מקווה, אזוי פארציילט מיר דער אינגערמאן, בעליוו איט אר נאט, און ער איז א אלטער אזיאטישער סאקמערע קאקמערע נאך פון דערהיים. אבער אונז האמיר דעם בעסטן סיסטעם, יא דעם בעסטן סיסטעם, אונז זעמיר איין שטיק פול אוו שיט, דעטס אלל ווי אר. סאו וויל איך ענק זאגן, רבותי, נעמטס נישט גרינג מיינע זאכן, קענט זאגן מניוולת שמניוולת, די אלע שטותים אינטערעסירט דאך מיך נישט, אבער אין ריאליטי איז עס זייער זייער נישט גוט, ביקאויז מען לערנט נישט מיט די קינדער וואס מען דארף, און מען לערנט נישט מיט די אינגעלייט וואס מען דארף, און מיט די אינגע ווייבלעך, און די ערשטע פאר יאר ווערן זיי נכשל מיט איסורי כריתות, דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז? טינק טווייס, לעטס טינק אבאוט איט, האט מיר יעצט אפגעקאלט א אינגערמאן, ער האט מיר געזאגט, און איך געדענק עס, ווייל איך האב אויך געלערנט ביי יוזעף פאפיטש, און ער האט געהאט עפעס א פון נודע ביהודה א תשובה, איך געדענק נישט יעצט פונקטליך ווי.

ס'יעצט דא א גאנצע מעשה אז הירש איז געפארן אויף לאנדאן טראגן אפאר מיליאן דאלער, די גאווערמענט האט אים געפרעגט צו ער האט געלט האט ער געזאגט יא ער האט אזויפיל און אזויפיל, האבן זיי געזאגט אריינגיין אויף לאנדאן מיט דעם געלט קענסטו נישט ווייל דו האסט עס נישט דעקלערירט, ווען וועסט ארויסגיין קענסטו עס צוריק באקומען. אלע קהילות איז אזויפיל געלט ווארפט זיך דארט ארום, דאס האט מען געטראגן צו מאכן שלום מיט בני ברק, ס'ווארפט זיך ארום מיליאנען, איך געדענק אין אפיס האט געארבעט אמאל איינער קליין האט ער אראפגעגנבעט פיר מיליאן דאלער, שטיין האט אראפ געגנבעט אפאר מיליאן דאלער אפרים שטיין און דער אנדערער איז געווען נאך איינער מען האט געסייפענט מיליאנען און אן ביינער זיין מען קען נישט אריין נעמען קיין קינדער איך האב זיי געבעטן נעם אריין צען אדער פופצען פראצענט קינדער פון עלטערן וואס האבן נישט קיין געלט דאס הייסט סקאלערשיפ זינט יעצט האבן מיר נישט קיין געלט אה שקצים לאו לייף סקאם בעגס די גאנצע קהילות. ס'אזוי אז ר' מאיר הירש איז געפארן אין עירפארט אין לאנדאן. און ביז צען טויזנט בריטיש פאונד מעג מען אריינברענגען, און מען האט אים געפרעגט וויפיל ער האט, האט ער געענטפערט אז ער האט צען טויזנט פונט. האט מען אים אונטערזוכט האט מען געטראפן מיליאנען. איר זעט, דאס איז געגאנגען אפצוצאלן פאר חיים הערש'ן די בני ברק'ער בול שיט, דא וואלגערט זיך אזויפיל געלט אז עס האט נישט קיין השגה, און דאס האט געדארפט מאכן דעם שלום פלאן, איז אריינלאזן האט מען אים נישט געלאזט דערמיט, אבער מען האט אים געזאגט אויפן וועג ארויס וועסט עס קענען צוריק נעמען. סאו רבותי דאס איז וואס די קהילות זענען ווערד, ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס, און אינדערהיים אויך אזוי געווען, און מ'האט נישט געגעבן קיין צדקה, מ'האט נישט אריינגענומען סקאלערשיפ, האט דער אייבערשטער געזאגט איך העלענק אלע אראפברענגען, ברויך גארנישט פון ענק האבן. שוין, דא איז דא נאך א זאך, אין ענגלאנד איז דא דא א ענגליש טיטשער, און ער האט צוויי און צוואַנציק טשארדזשעס מיט האבנדיג סעקס מיט סטודענטס פון זעכצן, ער האט אויך געשיקט נאקעטע בילדער, שטייסט וואס דא טוט זיך? ס'איז גוטע נייעס. יעצט דא הערטס אויס וואס ס'גייט פאר אין די גאס. א יאשקע רב

שפילט איינער מיטן צווייטן דארטן אין די בוילער רום אונטן פון בית מדרש, פארשטייסט? און ס'האט מורא ס'זאל נישט ארויסקומען. יעצט איך זאג אז מאנסי כאפט נישט אז חיים לייביש ארבעט אפיציעל פאר די רעגירונג, ער איז אן אינפארמער, ווייל אויב מ'האט געלייגט איבעראל יעצט אין מאנסי און יעדע קאר העט ווערן פאטאגראפירט איז די פשט אז ווער ס'העט גיין נעמען דעם וועלפעיר טשעק און העט יעדן טאג פארן דורך די ברידזש צו די ארבעט העבן זיי אים גראד כאפן, מ'האט שוין געכאפט אזוי אסאך מאל מענטשן.
סאו די סקווערע רבי פארשטיי איך נישט, נישטא איין רבי איין רבי אין מאנסי וואס שטייט מיט מיט חיים לייביש, גייטס הערטס וואס די רבנים זאגן זיי ציטערן, זיי ווייסן ווער חיים לייביש איז, זיי ווייסן ער איז אן אינפארמענט פאר די עף בי איי, קיין איין רבי און רב. שטייט נישט מיט מיט חיים לייביש, זיי לאזן זיך נישט הערן איך זאג קלאר זיי ווילן נישט מארגן חיים לייביש זאל זיי לאזן ארעסטירן, נישטא איין רב אדער רבי וואס מען קען הערן בכלל וואס שטייט מיט מיט די גארבעדזש פון חיים לייביש ביקאוז די נאו היז בעקגראונד די נאו הו הי איז ענד די נאו היז אן אינפארמענט אף בי איי סקווערע רבי די האסט נישט גענוג פיטער אויפן קאפ די זיכסט זיך דא צו שיקן א מעסעדזש מיט דיין סעקרעטערי וואס זוכסט זיך אריינצולייגן די גארבעדזש חיים לייביש? דו האסט אזויפיל פיטער אויפן קאפ, דו זוכסט דיך נאך פיטער? דו זוכסט דיך נאך פיטער? דו האסט דאך אזויפיל אויפן קאפ, וואס מאכסטו דיך צודרייט, דו שיקסט דיין סעקרעטערי שיקט מעסעדזשעס צו די גאווערנער, וואס זוכסטו זיך נאך פיטער די וואס מסתם האסטו עפעס א שותפות מיט די גענגסטער חיים לייביש די יאפ די ביסט אויך אן אינפארמענט ס'דא אסאך אינפארמענטס מיט אים אז די זוכסט צו פראטעקטן חיים לייביש איך האב מורא די ביסט אויך א רעד לייט איך האב מורא די ביסט אויך א גענגסטער אן אינפארמענט ר' דוד'ל סקווערער

ווייסט זיי האבן נישט קיין פוטער שוין א האלב יאר, זיי זאגן ס'לוינט זיך נישט צו פאבריצירן, ס'קאסט צופיל געלט, קיינער וועט נישט באצאלן די פרייז. און איך ווייס אז חיים לייביש האט פוטער אויפן קאפ, לאדן מיר אים איין דא אויף ארץ ישראל ער זאל ארויסגעבן דעם גאנצן פוטער וואס ער האט, און ממילא מיר האבן א לאנד פיל מיט פוטער. איך פארשטיי נישט, תנובה האט אויפגעהערט צו מאכן די פוטער אין די די זילבערנע בלויע כ'ווייס וואס רופט זיך זייער בעגס, די די פוטער, די באקסעדיגע פוטער, עס קומט אזא שיינע זילבערנע בלויע קאווער אויף דעם, זיי מאכן מער נישט קיין פוטער תנובה, וואס איז געשען דא? סקווערער רבי האט נישט קיין בעסערע דאגות פון פרעשבורג? פון פרעשבורג שיקט ער מעסעדזשעס מיט זיין סעקרעטערי צו די גאווערנער זאל פראטעקטן חיים לייביש? סקווערער רבי סאמטינג סאמטינג דאזענט סמעל גוד אווער העיר סאמטינג דאז נאט סמעל גוד איט סמעלס ראטען דוד'ל סקווערער דו האסט א שותפות מיט חיים לייביש ווער ווער ארעסטירט מער אידען דו צו חיים לייביש סאמטינג דאזענט סאונד גוד רב דוד'ל סקווערער רוען אין פרעשבורג ווייס נישט ביסט א גענגסטער איי ריעלי דאנט געט יו יור סמארטער דען דעט יו גאטע בי קידינג דוד'ל סקווערער, יו גאטע בי קידינג דו האסט נישט קיין בעסער דאגות, זיצסט אין פרעשבורג? עפעס באדערט דיך דארט אין די שטיוול? עפעס קיצלט דיך אין די גרויסן שטיוול דיינע? וואס קיצלט דיך אין די שטיוול?
נאר זיי האבן עס אויפגעהערט צו מאכן ווייל זיי זאגן אז צו מאכן, ווייסט די מעשה? א איד האט געזען אז א צווייטער פארקויפט א קו אין די מארקעט, פרעגט ער וויפיל געט עס ארויס? זאגט ער פינף ליטער א טאג. פרעגט ער וויפיל עסן מוז איך אים געבן אז ער זאל ארויסגעבן די פינף ליטער, זאגט ער פינף ליטער, פרעגט ער אז איך געב אים צו טרינקען פינף ליטער און ער געבט מיר ארויס פינף ליטער און וואו מיין ריווח, זאגט ער דו געבסט אים חלב עכו"ם און ער געבט דיר צוריק חלב ישראל, פארשטייסט נישט וואו דיין ריווח איז, זיי זאגן אז צו מאכן די פוטער קאסט פיר מאל מער וויפיל ס'ווערט, איז יעצט דא קאמפעניס וואס ווילן אריינברענגען פון אויסלאנד, זיי האבן געמאכט גוטע פוטער, יא. אמאל האט די רעגירונג צוגעלייגט צו דעם, די רעגירונג זאגט כ'ווער מער נישט קיינעמס נאר, כ'לייג נישט צו גארנישט. פינף זעקס יאר צוריק האט מען ארויפגענומען און געהייקט די פרייז פון סעמענט, פון אייזן, בוי מאטעריאל, אויף דריי מאל אזויפיל, האט די רעגירונג וויל מער נישט צולייגן, די רעגירונג זאגט ווילסט קומען וואוינען אין מיין לאנד? באצאל די פרייז, איך געב קיינמאל נישט מער צושטייער, און אמאל פלעגט אריינברענגען א קאר פאר דעם זעלבן געלט און דעס און יענץ, דאוז ראולינג דעיס אר אווער.

גאווערנאר ענדרו קאומא. רבותי, ר' נחום ראזענבערג דו זאלסט דערציילן די סיקרעט וואס מען האט היינט גע'פועל'ט ביי די מעיאר, אלץ וועגן איין משוגענער חיים לייביש ראטענבערג וואס דרייט איבער א שטאט. וואס איז געווען איינער פון די זאכן וואס מען האט גע'פועל'ט ביים גאווערנער, איך וויל יעדער איינער זאל דאס הערן, מאנסי עטס גייטס אנהייבן צו לעבן ווי משוגעים. מען גייט אריינלייגען א סיסטעם אין מאנסי איבער גאנץ מאנסי יעדע לייסענס פלעיט וואס פארט אריין אין מאנסי גייט ווערן אראפגעכאפט, רבותי איך האף יעדע איד לעבט כשר אין מאנסי כשר וישר נישט אויף קיין פאלשע נעמען, רבותי די גאווערנער גייט אריינלייגען אין מאנסי א ספעשל סיסטעם יעדע לייסענס פלעיט, ניין ניין נישט נאר פון א גוי, ניין ניין ניין, יעדע לייסענס פלעיט גייט ווערן אראפגעכאפט וואס פארט אריין פון עני עקזיט קיין מאנסי, סגייט ווערן ריקארדעד, סגייט ווערן אראפגעכאפט, רבותי זאגטס א שכח פאר פארשעי'ער רבי, א גענגסטער ער זוכט ארויסצוקריכן ער ווייסט פארוואס ער דארף מורא האבן, רבותי מען האט היינט גארנישט אזוי גרינג באקומען זאכן, מאנסי גייט אנהייבן צו לעבן ריקארדעד יעדן קאר וואס גייט אריינפארן אין מאנסי גייט ווערן אראפגעכאפט און ריקארדעד ביי די גאווערמענט סא רבותי כ'האף יעדער איין איז כשר דארט און זאגטס א דאנק פאר סקווירא רבי זעהסט מען באדאנקט שוין סקווירא רבי באדאנקט די גאווערנער יא יא רבותי. פארשעי'ער רבי דרייט ענק אן ער דערציילט ענק נישט וואס מ'האט געפוילט ביי די גאווערנער, די סיקרעט מוז ארויסקומען רבותי, מ'האט געפוילט ביי די גאווערנער אז יעדע לייסענס פלעיט וואס גייט קומען אריינצופארן אין מאנסי גייט ווערן שיין אראפגעכאפט, שיין ריקארדעד, און מ'גייט אדורכגיין יעדעמ'ס לייסענס פלעיטס, סא רבותי עטס הייבט אן אין מאנסי א רוסישע לעבן, מ'גייט אנהייבן צו לעבן אין מאנסי א קעי דזשי בי לעבן רבותי, יעדע לייסענס פלעיט גייט ווערן ריקארדעד און אדורכגעטראכט און אדורכגענומען דורך די גאווערמענט סיסטעם, רבותי עטס גייטס אריין אין א קעי דזשי בי לעבן אין מאנסי, יא יא חיים לייביש האט ענק אלע גוט געסקרועט רבותי. ס'וואלט געווען א וויכטיגע און ריכטיגע זאך זאלסט מסביר זיין שוין פארשעי'ער רבי זאל שוין איינזיצן און מאנסי חברה זאלן אים זאגן ער זאל איינזיצן ווייל ער טוט נישט קיין טובה פאר מאנסי ער מאכט נאר דעמעדזש אין מאנסי ווייל יעצט גייט יעדע לייסענס פלעיטס וואס קומט אריין ארויס ווערן ריקארדעד און כ'האף יעדע איד איז גראד דארט און צווייטענס האב איך איין קשיא איף הי דידענט דו עניטינג ראנג וואס איז ער נאך אלץ ביזי ארומצולויפן ער דארף שמירה און ער לויפט צו די גאווערנער ער איז נאך נישט פערטיג ביקאוז הי נאוס הי דיד סאמטינג ראנג באט הי נאוס דיס טיים הי סקרוד סאמבאדי בעד, די גאנצע זאך מיט די גוי איז געווען א אנגעשטעלטע זאך, און מען געפינט גאר ארויס ער האט געזוכט דווקא חיים לייביש ער האט אים נאר נישט געטראפן האט ער געשטאכן אנדערע חברה אין די הויז, מען ווייסט ס'איז געווען א היט דזשאב באט זיין ארום לויפן מאכט נאר דעמעדזש הי נאוס הי דיד סאמטינג ראנג הי סקרוד סאמבאדי דיס טיים ווערי בעד, יענער געוואלט נקמה נעמען אבער געב א קוק מער די חורבן יעדע לייסענס פלעיט פון היינט אן און ווייטער וואס פארט אריין קיין מאנסי און פארט ארויס גייט וויסן ער איז רעקארדעד סאו יעדע איד דארף זיין גראד און כשר מיט אלעמען ווייל ס'גייט זיין ראשן ראלעט פון היינט אן און ווייטער א דאנק פארשעי'ער רבי און א דאנק וואס ער רוהט נאך נישט איין און ער לויפט און ער בעט נאך שמירה און נאך שמירה פאר מאנסי סאו פון זיין ארומלויפן און נאך נישט זיין רואיג האט ער נאר געמאכט דעמעדזש ווייל מאנסי גייט יעצט זיין אונטער א רוסישע רעזשים פון קעמרעס און אלעמען פון א סיסטעם א דאנק פארשעי'ער רבי און סקווערער רבי קען שיקן זיין סעקרעטערי זיך באדאנקען מען זאגט אבער נישט פארן עולם די סיקרעט וואס מען האט דא אויפגעטון אז אז מאנסי גייט לעבן אונטער א קעי דזשי בי לייף יעדער זאל וויסן דיין לייסענס פלעיט פון מארגן און ווייטער גייט ווערן ריקארדעד עווערי טיים יו ענטער מאנסי ענד יו עקזיט מאנסי. דער עולם וויל וויסן צו די פרוי מיט די פינקע דרעס וואס איז געשטאנען לעבן פארשעי'ער רבי ווען ער האט גערעדט ביי די פאדיום ווען א צווייטע גויטע געזינגען די אמעריקאנער נעשאנעל ענטעם צו דאס איז אפשר סקווערער רבי'ס סעקרעטארי און ער האט איר געשיקט שטיין לעבן פארשעי'ער רבי ווען ער האט געהאלטן זיין דרשה, די עולם וויסן די די פרוי מיט די פינקע קלייד צו דאס איז סקווערער רבי'ס סעקרעטארי. הער אויס, דו ביסט דאך אזוי גערעכט, איך האב שוין באקומען קאלס, א האלבע נאכט האב איך באקומען קאלס, איך בין אין ארץ ישראל, ס'געווען אמאל א אינגערמאן וואס האט געארבעט נישט כשר, און ער האט גענומען די פראגרעמס, ער האט געקויפט א הויז אויף דעם געלט, ויהי היום האבן זיי באמערקט אז ער פארט דורך יעדן טאג די ווערעזאנאו ברידזש, סאו זיי האבן אים אהערגענומען און ער האט מודה געווען, און ער האט געמוזט צוריק צאלן איך ווייס נישט וויפיל געלט, די גאווערמענט וויל דאס, דו כאפסט נישט, איך האלט אז זיי האבן גענוצט דעם פארשעי'ערן פאר דעם גאנצן שייגעץ שטיק. זיי ווילן נאכקוקן דעם עולם און סקרוען די פיפל, און זיי טוען עס אזוי אז כאילו איך בין דאך דער גוטער, איך גיי דיך דאך לערנען, איך גיי דיך דיר געבן העלפ, און דאס איז וואס דא גייט פאר. מאנסי ווייסט נישט וואס מען לאקערט אויף זיי. די נייע זאך, מען מאכט שבת שבתון'ס, מען פארט ארויס, עס איז דא דא ברוכים הבאים לשבת סגולה, לקבוצה, יחידי סגולה, חצר הקודש, קראלע, כ'האב אים געוואלט זאגן אז מ'קוקט אויף די מיידל וואס זי האלט דעם ברוכים הבאים סיין, כ'האב ארויפגעלייגט א פיקטשער פון איר, אה, שי לוקס סוועל מען, קראלע שעמט זיך נישט צו טון אזא זאך, ארויפלייגן אזא מין האלב-נאקעטע חציפה, און זי האלט דעם סיין ברוכים הבאים, איך וויל דיר זאגן קראלער רב. איז דאך רעב הערשעלעס א זון, רעב הערשעל האט דאך אזוי געהאקט אויף די אלע נייע מאדערענע זאכן, ווען רעב הערשעלע זעהט דאס דרייט ער זיך איבער אין קבר. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב שוין באמת געמאכט דעם שיעור די וואך, נאר ס'קומט צו יעדע שעה נייע זאכן. כ'האב געוואלט קודם מסביר זיין איז אזוי, אהרן איז אן אלטער שייגעץ, ער האט שוין ארויסגעקאפעט דעם אייבערשטן פון קרית יואל אסאך יארן צוריק, יעצט טוט זיך מיט זאליקאן, איך זאג יעדן איינעם, זיי ווילן יעצט מאכן אז מען זאל גאר לערנען ענגליש אינדערפרי, ווייל די טיטשערס מוזן באקומען א פול דעיס פעיראול, זיי גייען נאך מאכן שינויים, עטס ווייסט אין גרויסן הייליגן סאטמאר דאווענען די מיידלעך ערשט נאכמיטאג, מען זאגט פארן אייבערשטן פריי דיך וואס מען טוט פאר דיר, ענד לעט אס ליוו, ווייל דאס האט נאך הערץ פרענקל איינגעפירט נאך אין בחייו פונעם רעבן וואס האט שוין נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, פארוואס? ווייל די גאווערמענט האט אזוי פארלאנגט. ס'האנדלט זיך דא אז מ'זאל עס מאכן אין די חדרים אויך. איך האלט אז יעדער טאטע וואס האט היינט קינדער וואס זענען אין חינוך, כ'מיין וואס זיי ווערן מתחנך, זאלן וויסן פונקטליך וואס עטס טוטס, פון ניין ביז האלב צען און פון האלב צען ביז האלב עלעווע. ס'איז געווען א צוויי יאר צוריק איז געווען עפעס א בעלזע א גאנצע משפחה האט איבערגעלאזט גאנץ בעלז און געווארן אינגאנצן אראפ פון וועג. מ'איז יעצט געקומען דערויף. זיי האבן געזען אז ס'איז איין שטיק בלאף. דער רבי, דער הייליגער רבי, מ'רופט אהרן הקדוש והטהור, דער גרעסטער טרענזאק, אין סיגוטער מקווה איז געווען אהרן, און היינט איז ער א קדוש והטהור. עס האט מיר געזאגט א איד וואס ער געדענקט וואסער א טרענזאקער ער איז געווען, זאגט מיר דער איד כ'האב א פראבלעם, איך זעה אויפן דברי חיים און אויפן בעל שם הקדוש שרייבט מען אויך א קדוש והטהור, הייב איך אן צו טראכטן אפשר האבן זיי אויך געשוואומען אין עפעס א מקווה, זענען געווארן עלטער האט מען זיי אנגעהויבן צו רופן א קדוש והטהור. מענדעלע חזר, ר' משה'לעס זון, האט מען ארויסגעטראגן פון וויזשניץ ווייל ער האט געטאטשט יעדן בחור, האט מען אים געשיקט אויף סקווער ווייל דארטן מעג מען, הערשי ברייער. איז למעשה ער איז אויכעט א קדוש וטהור? ס'איז אזוי מין פאלש דאס אלעס, עטס כאפטס נישט וואס עטס טוטס מיט דעם וואס עטס רופטס אהרן הקדוש וטהור? א מזל די זאליקאס רופן נישט זאליקא, זאליקא האט דאך געהאט בויפרענדס אין די תלמוד תורה און אין חדר און אין די ישיבה קטנה און אין די ישיבה, אבער דאס איז נישט מיינע ביזנעס, מיינע ביזנעס איז די גאווערמענט כאפט זיך צוביסלעך אריין אין חינוך און מען גיבט צו אלעס נאך, און אזוי ווי מען גיבט צו אלעס נאך, דעמאלטס ווען זיי האבן זיך אריינגעכאפט האט מען געזאגט אז די מיידלעך זאלן נישט דאווענען אינדערפרי נאר נאכמיטאג ווייל די גאווערמענט וויל אזוי, און נישט געווען קיין נחום ראזענבערגס מיט קיין האטליינס, יעצט האט מען נישט געוויסט פון די אלע זאכן, איך האב נישט געהאט דעמאלטס קיין קינדער אין חינוך, איך האב געהאט קינדער וואס זענען נאך, איך בין, דעמאלטס האב איך חתונה געהאט און דעמאלטס זענען געבוירן די קינדערלעך, און דארט וואו זיי האבן געלערנט איז נישט געווען די אלע הענקי פענקי דיעלס. סאו דאס איז מורא'דיג מורא'דיג א חרבן פאר כלל ישראל. ווי קען מען זאגן א אידישע טאכטער דער אייבישטער איז סעקענדערי, קודם איז דער גוי, קודם איז דאס ענגליש? און ווער ווייסט וואס די גזירת החינוך וועט נאך צוברענגען, איך הער דאך שוין זאכן וואס דא גייט פאר, וואס די גאווערמענט טוט אלץ פארלאנגען. עטס מיינסט די גאווערמענט איז ענקערע בהמות? זיי באקומען גרויס געלט אויף צו לויפן פאר די וואלן, און די מענטשן ווילן אראפ ברענגען דאס גאנצע אידישקייט מיטן גאנצן רעלידזשען. דא אין מדינת ישראל איז אויך די זעלבע, העלפט פון די פרייע ווילן מ'זאל נישט האבן קיין רעלידזשען, מיר ברויכן עס נישט. ס'איז געווען גוט אין די אלטע צייטן אין מדבר מצרים, נישט היינט. יעצט ווייס נישט וואס ס'גייט דא פאר, איז אז א בעלזער אינגערמאן קען נעמען אלע קינדער און זיי אויסשמד'ן פאר גארנישט נאר ווייל ער האט צוגעקוקט דאס פאלשקייט פון חסידות און ער האט צוגעקוקט וויאזוי אידישע קינדער פירן זיך אויף צום אייבערשטן, שטיי מיר אונז זייער שלעכט, אונז דארף מיר זעהן זיך צאמצונעמען און זיך מחזק זיין, ווען דער זאליקא קומט אריין אין שול שבת זאל מען צוריק גיין, דו שייגעץ דו גיי ארויס פון דא. יצחק מארגנשטערן האט אים געבן חיזוק, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עס טוט זיך יעצט גרויסע זאכן אין די פרשת החינוך, נישט סתם, גרויסע זאכן גייט יעצט פאר, און די חברה זעהן אז מען לאזט זיך רייטן, און מען האט שוין אונטערגעשריבן אז מען קען שוין טון אלעס וואס מען וויל מיט די בחורים און מיט די קינדער, ווייל ווען נישט געט מען נישט קיין געלט. איז יעצט למעשה איז אזוי, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט געוואלט אז א געי חברה מאן זאל זיך נישט שעמען, ער האט א קראנקהייט און ער איז געי, זאל יעדער מיט מיטטאנצן, און דאס איז דער אמעריקאנער סיסטעם, אונז מוז מען מיטטאנצן ווייל יענער האט א פראבלעם מיט געי. איז למעשה ס'איז זייער נישט גוט געפארן, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, פארוואס? ווייל יעדער איז צופרידן. לאמיר אהער נעמען, ס'איז דא דער שמחה אייכנשטיין. איז דער שמחה אייכנשטיין האט געוואוט אז מען טאר נישט דיסקרימינעיטן א מענטש קעגן סעקס, נישט קיין חילוק וואס ער איז, ווען ער איז, צו ער איז א זכר צו א נקבה, דו טארסט יענעם נישט דיסקרימינעיטן, ווייל ווען נישט וועסטו האבן יענעם עונש. און ווער האט פאר דעם געוואוט? ר' שמחה אייכנשטיין, א זידיטשויבער אייניקל וואס ער גייט מיט א שטריימל. אלע היימישע מוסדות האבן געהייסן מען זאל פאר אים וואוטן. שכוח אלע מוסדות. טענק יו. נאכדעם איז דא נאך א זאך. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' דוד גרינפעלד האט זיך אנגעטון א בעקיטשע איז דער ר' דוד גרינפעלד האט געמאכט א פראטעסט דעם זומער האט מען פראטעסטירט אפיציעל ווייל מען האט אנגעצינדן א LGBT פאן האט מען געמאכט א גאנצן ויצעקו יעצט לאמיר צוריק גיין צו די גאנצע פרשה פון געלט. ס'טאר נישט נעמען געלט די רבי מיט זכרונו מיט לברכה און כח הפועל והנפעל מיטן פיפל, ווער איז געווען דער ערשטער וואס האט געפירט די אלע פאווערטי פראגרעמס? הרב הצדיק רבי אידל'ס זון דוד שייגעץ ראזענבערג, איך געדענק ווי אלע קינדער אלע בחורים מען האט זיי גענומען ער זאל גיין ערגעץ סיינען און מען האט זיי אוועק געטראגן פון די ישיבה, איך געדענק עס איז געווען א איד גאטליב ער האט געפירט וויזשניצער מוסדות, האט ער געפרעגט ר' מאטעלען צו ער זאל אויך נעמען דאס געלט. זאגט ער בשום אופן נישט. פרעגט ער רבי פארוואס נישט? זאגט ער לאז מיך עפעס פרעגן, איך קום שבת און איך זאג פאר דעם בחור'ל שמירת עיניים, דארף וואטשן ווי מען קוקט וואס מען קוקט, ס'קומט אן דאנערשטאג זאג איך דעם בחור גיי סיין אונטער א פאלשן טשעק און נעם דאס געלט און ברענג עס, איין גוטע זאך וואס איך געב ר' מאטעלען קרעדיט, ער האט געזאגט אזא. היפאקרעסי קען איך מיר נישט ערלויבן און ער האט עס נישט גענומען, קען זיין שפעטער יא אבער פון אנפאנג האט ער עס נישט גענומען איך געדענק דאס, סאו עניוועי רבותי פירט זיך ווייטער א מערכה מיט די גאנצע וועלט און צוביסלעך האט אונז דער אייבישטער געשענקט אזא זאך וואס דאס הייסט אונטערוועש, ניין ניין ניין אינטערנעט. און דארט שטייט אלעס, דארט זאגט מען אונז אויס דעם גאנצן אמת וואס דא גייט פאר, יעצט אמעריקע וויל קומען צו א מעמד און מצב וואס מען זאל דעם חזיר מקרב זיין פונקטליך אזוי אויב נישט מער ווי דער נארמאלער מענטש, און דעמאלטס וועט עטס נישט קענען דא וואוינען, עניוועי, יעצט אמעריקע איז איינע פון די לידערס, אבער יוראפ גייט נאך.

מיט אלע חזירים. יעצט, אין ירושלים איז היינט דא א מעיאר וואס ער האט געמאכט די גאנצע פאראדע פאר די געי. ווער האט עס געשטיצט? דער גערער רבי. ער מעג. אים קענסטו נישט זאגן גארנישט. ער פילט זיך דאך אז ער קען טון וואס ער וויל און טרעטן אויף די תורה האט אים גאט געגעבן אז ער האט א זון וואס ער האט מטמא געווען אין די יונגע יארן גערע בחורים. און היינט זענען זיי משוגע. ס'איז אויף אלע צייטונגען און אין אלע טעלעוויזשענס. איך האלט אין איין ליינען און ס'קומט ארויס נאך, נאך זאכן און נאך זאכן און נאך זאכן, און אהרן זיצט און באהאלט אלעס, און ער הייסט א קדוש וטהור מילא האט מען מורא זיך צו עפענען דאס מויל, און עטס ווייסטס, איך'ל ענק זאגן, דאס איז געווען די עבירה פון די חברה וואס האבן געמאכט דעם רבי'ן אויך א קדוש וטהור, דעם דבר יואל, נישט וואס ער איז נישט געווען, נאר עט די ענד אוו די דעי איז ער געווען שוין עלטער, ער האט נישט געקענט פירן דעם בוטשער סטאר ווי ס'דארף צו זיין, נישט געקענט פירן אסאך זאכן ווי ס'דארף צו זיין, און אז דער קדוש וטהור האט אונז איבערגעלאזט מיעל מארט, קוק ווי אונז האלט. עס האלט נאך טיף אין דער ערד, און דאס איז זייער א גרויסער חורבן. יעצט אז עטס געטס א קוק אויף אלע אלטע ספרי תלמידי בעל שם, מען האט געשריבן אויף גרויסע צדיקים טייטלס, וואס האט מען געשריבן? וואס איז געווען די גרעסטע טייטל? הרב המפרסם. פארשטייסט? נאר היינט קען מען דאס נישט שרייבן, ווייל מען ווייסט נישט וואס די פרסום איז, צו ער איז א רועה זונות, צו ער איז א ערליכער. און די זעלבע אויך מיט נעמען געלט, ער האט זיך אנגערופן ברבים פאר דעם טירנאוער, דער רב פון מאנטריאל האט אים געזאגט אפן און קלאר, איך נעם אויך נישט קיין געלט, דו דארפסט נישט לערנען נאך א שפראך, איך נעם אויך נישט קיין געלט און פארטיג. און יעדער האט זיך צעלאכט ארום אים, און אלעס איז ווייטער געפארן. ס'איז א מורא'דיגער חורבן וואס מען טוט יעצט, זיי מאכן יעצט אזאלכע שווערע גזירות אז ס'איז ממש מ'וועט נישט קענען אויסהאלטן. יעצט, וויאזוי ס'שטייט יעצט, אז איינער זאגט פאר די הנהלה איך וויל נישט מיין זון זאל לערנען ענגליש, זאגט מען אים נעם אים ארויס. כ'מיין, קענסט אים האלטן, נאר צו ענגליש מוז ער נישט גיין. ווי לאנג דאס וועט אנהאלטן ווייס איך נישט, די קינדער וועלן אנהייבן צו טשעפען יענע קינדער, טאמער מען זאל עס קענען דורכפירן איז עס זייער א מורא'דיגע וויכטיגע זאך, הגם איך בין פאר לערנען ענגליש, נאר איך טענה מען קען אנהייבן ביי די זעכצן, נעמען א GED, מען קען ווערן א פראפעסאר אין א קאלעדזש. דארף נישט וועגן דעם אומברענגען די בעסטע יונגע יארן, די שענסטע יארן וואס א מענטש האט, און איך האב יעצט געליינט נאכאמאל, מען האט מיר אריינגעשיקט צעטלעך, מען שיקט מיר פון דא פון ארץ ישראל אויכעט, ביי זיי הייסט עס די ליבה, וואס ביי אונז הייסט קאמאן קאור הייסט דא ליבה, שטייט דא דער'ס נאו אימבערעסמענט אז א יונגל זאל זאגן איך וויל קאנווערטן צו ווערן א מיידל, איטס נאט ען אימבערעסמענט, איטס דזשאסט א טשעינדזש. ענד ווייעס ווערסע שטייט אויך. מ'דארף אויסלערנען די קינדער אז ס'איז נישט אן אימבערעסמענט נישט מ'זאל זיי אראפקוקן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? הלוואי ווען זיי העלפן ווען מיר צו אין אמאליגע יארן היינט ברויך איך זיי נישט. מ'דארף זאגן דער'ס נאו אימבערעסמענט אז מ'זאל האבן א האטליין ווי נחום ראזענבערג. מ'דארף אויסלערנען די קינדער באט נאובאדי דיד איט. געזאגט, יצחק לבנה שטערן מיט זאליקא מיט אלע משוגעים איז נאך געגאנגען זיך שלאגן מיט מיר, זאליקא האסט א זון יענקל בער קום אהער, ער האט אנגעמאכט א מולדת חוץ יא ער האט געטרענט מיט א מיידל, ווייסט צו ס'איז געווען א אידישע צו א גוי'טע, כ'האף אז ס'איז געווען א אידישע ווען נישט האסטו א שייגעץ אויכעט. סאו, מען האט עהם נישט געדארפט לערנען אז מען טאר דאס נישט טוהן, און מען האט נישט געדארפט לערנען דאס מיידעל אז מען טאר דאס נישט טוהן, ווען מען לערנט זיי ווען גענוג לאנג וואלטן זיי זיך ביידע געשעמט, און אפילו ווען זיי וואלטן זיך געשעמט און זיי וואלטן עס געטוהן, וואלטן ווען וואלט ער נישט אריינגעפישט אין איר ער זאל אנזייען א קינד מיט איר, ער וואלט געוואוסט ווען זיך ארויסצושלעפן פון די מעשה, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איז ממש א שרעק וואס ס'גייט דא פאר, איך זאג ענק אויב ס'וועט אזוי אנהאלטן, נביא זאגט ס'וועט בלייבן אחד בעיר ושנים במשפחה, דאס איז אן עקזעדזשערעישאן אפילו. סאטמאר האט אזעלכע גרויסע מעכטיגע מוסדות מיט אזויפיל קינדער קיין עין הרע, ס'איז אן עקזעדזשערעישאן. קוק וואס איז געשען, איז געווען א מיידל, פרעגט זי ווער איז יור סעיוויער, זאגט זי דזשיזעס קרייסט. ווי האט זי געלערנט? אין היימישע מוסדות. ווי ווייסטו פון די אלע זאכן? זיי זאגן אז די מינוט וואס מען גייט ארויס אביסל קרום, זינקט מען אינגאנצן. פרעגן זיי פון וואס קומט דאס? זאג איך זיי ווייל מען האט זיי געלערנט אלע יארן צוויי שיטות, און ממילא האבן זיי א טשויס יעצט, זיי קענען זיך אויסוועלן. און דאס איז אלל אלל אלל ראנג. מען דארף עס זען שוין אפצושטעלן. זאגט מיר איינער, ער איז זייער נאנט מיט זאלי קאהן. זאלי קאהן זעט ער האט פארלוירן דעם עולם. ער זעט עס. ער האט יעצט חתונה געמאכט, איך ווייס נישט צו א קינד צו אן אייניקל, זאגט ער ס'געווען אפשר צוויי הונדערט אידן ביים טיש, און ס'געווען אפשר פופציג בחורים, און דרייסיג קינדער, און הי'ס פינישט, קיינער האלט נישט אז ער איז דער הקדוש והטהור, מ'האט אים געטרייט צו געבן א טשענס, ענד הי לאסט די דארף, אט אונז האט ער געוואלט אריינפירן אין דעם טינופת. נאו וועי, איטס נאט גאנא העפן. זאלי קאהן מיט יצחק לבנון שטערן זאל דיר אונטערשרייבן נאך אפאר בריוון ביקאוס דו פארסט נישט גוט. כ'וועל נאכאמאל זאגן פארן עולם, אהרן האט יעצט געמאכט א נייע זאך מ'זאל אויפשטיין אינמיטן די נאכט. יעצט האמיר נישט גענוג ווען דער אינגערמאן לייגט זיך שוין שלאפן אז ער שלאפט שוין ביז אינדערפרי דארף ער נאך אויפשטיין אינמיטן די נאכט און קענען ארום גיין מיט זונות. יא ווייל ס'איז שובבים. יא אונז קען מיר די אלע בולשיט שובבים. שובבים איז ווער האט אויף דעם אכטונג געגעבן. ווער האט אכטונג געבן אויף זיין ווייב. וויל ער מ'זאל צוריק חדש ימינו כקדם מ'זאל אויפשטיין שובבים, לאז דיך אפ פון שובבים, אז ס'איז יא דא א באשעפער נו וויאזוי מעג מען לערנען די אלע מינות כפירה וואס מ'לערנט צאם פאר די קינדער? פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ער האט א פראבלעם אז ס'איז שובבים און מ'מעג זאגן אז ס'איז יא דא א באשעפער, ס'איז נישט דא, איינער האלט א יא, א צווייטער האלט א נישט, ס'איז אלל דעדלי ראנג, דאס טאר מען נישט צולאזן, ווילסט דיך אננעמען פארן אייבערשטנ'ס שובבים? קאל אפ אהרן און זאג אים געט די העל אוט פון די ישיבה, רירט עס נישט אן ווייל דא ליגט די מיליאנען. די מיליאנע ליגט נישט אז מען לערנט נישט ענגליש, די מיליאנע ליגט אז מען לערנט אז חלילה ס'איז נישט דא א באשעפער, ווייל דאס אויף וואס זיי לאקערן, דעטס אלל דעי וואנט טו פראוו. ס'איז אן אומגליק רבותי, וועקטס ענק אויף, איך קען ענק טוהן נישט מער ווי מזהיר זיין, עומד ומזהיר זיין, אז עטס ווילטס פאלגן וועט עטס פאלגן, און אז טאמער ווילט עטס נישט פאלגן דארפט עטס נישט פאלגן, נאר זאלטס אייביג געדענקען, אין ענקער האנט איז געלעגן דער משיח, אדער צו ראטעווען כלל ישראל אדער אומצוברענגען. סאו וועלטס ענק אויס וואס עטס ווילטס טון, עטס ווילטס ראטעווען כלל ישראל אדער חלילה אומברענגען כלל ישראל, מעיק אפ יור מיינד וואס עטס ווילטס, און זאלטס אויפהערן מיט די פיסטע שטותים, הייבט אן מיט תשובה ווען מ'וועט אויפשטיין אינמיטן די נאכט, נאנאנאנאנאנאנא איטס נאו גוד, אז דער אינגערמאן זיצט אינדערהיים מיטן ווייב איז אונז זייער גוט, אונז זעמיר מער ווי צופרידן, אונז ברויך מען נישט ער זאל זיך אויפשטיין שובבים, ער זאל זיצן אינדערהיים אויפן ווייב גאנץ שובבים, אוואדע נאר אויב זי איז ריין. וועט קיינעם נישט באדערן איינמאל אז ער וועט ארויסגיין אין די גאס מיט די קאר ביינאכט און וועט אים טרעפן אויף טוועני טוירט סטריט און סעקאנד און און טוירט עוועניו זאלט איר וויסן ער קומט נישט פון קיין שובבים ער קומט פון ווי מען טאר נישט. שוין, דאס אלעס וואס איך קען ענק נאר צולייגן דאס איז אן עמורדזשענסי ווי מען זאגט כאילו ס'איז אן עמורדזשענסי יעצט אריינגעקומען ווייל די גאווערמענט פארפירט מורא'דיג און אז טאמער דעיל געט דעיר וועי דעמאלטס וועט נישט זיין קיין איין קינד מיט א ריינעם דעת. וואס האבן מיר געזאגט? זיי האבן געזאגט אז זיי זענען גערעכט. פרעג איך פון וואנעט ווייסטו? האבן זיי מיר געזאגט זייער פשוט, אין בעלז איז געווען א מעשה אפאר יאר צוריק, איך מיין ס'גייט צוויי יאר צוריק, ער איז געווען דער נאנטסטער מענטש צום בעלזער רב, און ער האט זיין גאנצע משפחה אראפגעפירט אין תהום אריין. פארוואס? איך האב געזען עס איז אלץ איין שטיק בלאף, עס האט נישט קיין אמת אין זיך. נו וואס קענסטו טון? א גוטן און א לעכטיגן שבת.